און די נערעטיוו איז אלוועיס דעט טעראריזם העז נאטינג טו דו וויט איסלאם, דיס טיים דעי ווער קאוט, באט האו מעני אדער טיימס אר דעי גאוינג טו דו דיס וויטאוט ביאינג קאלד אוט אן איט? שוין, אזוי ווי טראמפ זאגט, פעיק נוז, מען קען קיינעם נישט טראסטן, די ציונים פלעגן אונטערקויפן ווען מען איז געקומען מאכן א פראטעסט,

ווי העוו טו לערן, מען האט געלעבט מיט פעיקערי און אזוי זעהן מיר היינט אויס, ברוך השם סקומט צוריק, כלל ישראל קומט צוריק, איך גיי דא ארום איך זעה דא גרויסע זאכן, סאיז נישט צום גלייבן וואס דא טוט זיך, מענטשן זאגן, איינער זאגט מיר פונקט נעכטן איך גיי אין ירושלים, זאגט ער, ער איז א ליטווישע בחור און זאגט ער זאג מיר דו ביסט נחום ראזנבערג זאג איך יא, זאגט ער הער אויס איך קוק אויפן יוטוב פון דיר איך ווער ממש נתפעל, א מענטש זאל האבן אזא אזויפיל קארידזש און גאטס, פרעגט ער דו ביסט אפשר פון א רעבישע משפחה? זאג איך אים ניין, א רעבישע משפחה איז אינטערעסירט אין זנות און גניבה, דעטס איט, און אז טאמער טו איך נישט ברוך השם די זאכן נאר איך שלאג מיך אז עס זאל זיין נישט קיין זנות און מען זאל נישט נעמען געלט, מען האט דאך מיר אויך געאפערט גרויס געלט, סאו איך קען דאך נישט זיין אין קיין רעבישע משפחה, איך בין די היפך פון די רעבעס. זיי זענען די ערב רב און אונז דארף מען זיך שלאגן מיט זיי. יעצט כ'האב געוואלט נאר זאגן נאך א קליינע נקודה וועגן דעם יואל ראטה, ער זאגט. אז ער פארשטייט נישט פארוואס מען ווארפט ארויס א מלמד ווייל ער פארט אוועק, ווען ער קומט צוריק איז ער מיד אפאר טעג, ס'איז דא די דזשעט לעג מיט די אלע זאכן, דער איז סאו מאטש אינוואלווד, און דערווייל רוקט מען אריין א סאבסטעטוט, און ס'איז פונקט אנפאנג, ס'איז די שליסל, די פאונדעישאן פון די כיתה, ס'איז פונקט אנפאנג דעם נייעם יאר ווען מען באקומט א נייעם מלמד. יעצט אין שלחן ערוך שטייט, אין אורח חיים דארטן ביי הלכות תענית, אז א מענטש זאל פאסטן פאר זיינע זינד. ארייט היינט איז דאס נישט שייך, אבער על כל פנים אזוי שטייט. זאגט קלאר די פתחי תשובה דארטן, אז טאמער איז ער א מלמד טאר ער נישט פאסטן אויף קיין זינד. איי וואס וועט זיין מיט די זינד? מען לערנט עס מיט די קינדער, דאס איז די גרעסטער תיקון. יעצט ס'דא א מעשה ר' נחמן האט געזאגט, צו ער האט געזאגט צו נישט קען מען נאך דן זיין. אבער אין שלחן ערוך שטייט קלאר אז א מלמד טאר נישט פאסטן ווייל ער וועט נישט קענען לערנען מיט די קינדער געהעריג. עס איז נישט דא נאך אזא גרויסע זאך ביים אייבערשטן ווי א מלמדי תינוקות, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, איז דעם אייבערשטנ'ס ליבהאבערס, סאו זוכטס נישט קיין נייע ווי מען זאגט בורות צו צוהאקטע בורות. לאמיר גיין אויפן דרך המלך, תורה קדושה מיט לערנען מיט קינדער, און איר ווייסט ווער ס'טאטשט נישט אן א קינד איז אויכעט א גרויסער צדיק, ברוך השם, שוין לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז יעצט אריינגעקומען פון מתתיהו בן דוד זיין כתב אישום, כ'האב אים געזאגט, די גאווערמענט האט אים אויפגעפיקט, ער איז א פרומער, יעצט פון יאר צוואַנציק עלעווען ביז צוואַנציק זעכצן, דאס איז נישט צופיל יארן צוריק, איז ער געהאט דעם משרד הפרסום, כ'האב ענק געזאגט די פרוי איז א רגע. פאלן פון די פענסטער א יאר אויף איר, איך הער זי האט געשלאפן מיט איינעם און איר מאן איז פונקט געקומען מ'האט איר געזאגט ליסן ס'איז צרות און פאר בושה איז זי געגאנגען זי האט אראפגעשפרינגען פון די פענסטער און זי האט געארבעט פאר די זעלבע צייטונג פאר פירסום, כ'האב ענק שוין פאריגע וואך פארציילט פון דעם, יעצט איז ארויסגעקומען די כסב אישום איך וויל ענק עפעס זאגן. ס'איז דא אזויפיל סעיפן אין דעם כסב אישום אז איך וואלט געווען א חזיר און א מנוול ווען איך ליין עס פאר ענק. נישט. ווייל פונקטליך וויפיל פרויען ער האט גערעיפט און וויאזוי ער האט זיי גערעיפט, דאס אלעס איז באמת נישט אינטערעסאנט. נאר איין זאך וויל איך ענק יא זאגן, רבותי דאס אלץ פארהייראטע ווייבלעך, יא האסט א האסבענד ביינאכט אינדערהיים, סאו האו דאס איט ווארק אז ס'איז געווען דארטן קודם חיבוק ונישוק, אנפאנג זאגט א פרוי כ'האב טאקע נישט געוואלט געבן די הענט באט איט העפענס, ס'גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער, ביז ער האט זיך אריינגעלייגט די הענט אונטער איר קלייד ביי די ברא, און צוביסלעך, אזוי יעדע פרוי דערציילט נעבעך, פוי ס'איז א גרויל צו ליינען, און דאס אלץ פרומע מענטשן, און דאס איז נאך געווען ביינאכט אויכעט, דו זעסט כ'האב ענק פאריגע וואך געזאגט אז דיין טאכטער צו דיין ווייב ארבעט אין א פלאץ, און בעט זי זאל דארט בלייבן ווייל מען דארף האבן פיקאפ, פיקאפ מיינט מען דארף האבן ס'קומט א יו פי עס צו כדומה, האב איך איר געזאגט זאל זאגן ניין דאס איז נישט מיין דזשאב, בקיצור און וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם אן, ס'הייבט זיך נישט אן אז דו געסט דיר א טו אויס דאס קלייד מיט אלע זאכן און דו לייגסט זיך מיט יענעם אין בעט, ס'האט זיך אנגעהויבן צוביסלעך. און דער חזר האט אויכעט געטוהן אורעל סעקס, ס'איז אנבעליוועבל, סאו איך וויל פרעגן די אידישע טאכטער, ביסט געגאנגען פארדינען אפאר שקל, זאלסט קענען אויסהאלטן דיין פעמילי, דיין מאן מיט די קינדער, און דיס איז וואט יו דו, דיס איז די קיינד אוו מאני, איך וויל דיר זאגן ווען דו פארדינגסט דיך אין תל אביב אלס א פראסטעטוט, אין א פלאץ וואו ס'איז דא פראסטעטושען מאכסטו דאך מער געלט. וואס דו האסט געמאכט דא אין א יאר קענסטו דארט מאכן אין א חודש, ס'איז באמת באמת ס'איז גרויסע צרות, און אזוי ליין איך דא די אנדערע, די צווייטע פרוי וואס איז געקומען פאראויס און די דריטע, און רבותי אונז האמיר א כלל, מען כאפט קיינעם נישט דאס ערשטע מאל, ס'מוז זיין אסאך פרויען וואס זענען נכשל געווארן וואכן און חדשים, און נאכדעם האבן זיי זיך געגעבן א קוק אום וואו זיי האלטן און דעי וואנטעד אוט, זיי האבן נישט געוואלט מער זיין אין אזא עטמאספעיר, און דיס איז וואטס גאוינג אן, איך זאג נאכאמאל פאר יעדע אידישע טאכטער, אדער יעדע אידישע ווייבל, גייסט ארבעטן, האסט צו געדענקען, דער באלעבאס קוקט אויף דיר ווי פרי פאר אלל מיט, ווייל ער ווייסט אז דו האסט נישט די גאטס אז דו זאלסט גיין דערציילן. הי נאוס דעט יו וויל לוז מאטש מאר דען הי וויל. און חוץ מזה, וועט מען דיך דען נישט גלייבן, אלרייט היינט ברוך השם גלייבט מען שוין דאס איז נחום ראזענבערג'ס ארבעט, אבער איך וויל דיך בעטן אז דו גייסט ארבעטן די מינוט ער טאטשט דיך אן אפילו העכער דיין קליידונג, כלאחר יד, די ברא, די בריסט, די דדים. דו זאלסט וויסן, געט אוט אוו דער און קאל ניין וואן וואן, אדער דא אין ארץ ישראל רופט מען וואן זירא. רחמנא לצלן, ס'איז נישט קיין סעקס דא, ס'איז ממש ווי דער גיהנום, איך זיץ און איך וויין ווייל איך לייג מיך אריין אין דעם מצב פון די פרוי וואס זי פארט נעבעך, זי גייט ביז די דזשאב פלאץ און זיי ווילן נעבעך אהיימקומען מיט א פעיראול טשעק, דיס איז וואט יו דען עפטער? איטס אנבעליוועבל. און דער מעשה מתתיהו בן דוד האט נאך איבערגענומען זיין טאטנס א מיידל סקול, ער האט נאך געוואלט גיין יעצט טיטשן מיידלעך אויב ער האט שוין נישט געטיטשט איך ווייס נישט, אונז האמיר נאכאמאל די זעלבע פראבלעם וואס אונז זעמיר שוין דורך געגאנגען מיט אפאר סקולס, אנבעליוועבל. יעצט האב איך געוואלט פשוט דער עולם זאל הערן וואס ר' אהרן האט געזאגט אויך די דרשה און ער האט עס זייער גוט ארויס און עטס וועט אויך הערן וואס איך האב צוגעלייגט צו דעם,

יא שטעלן צו נישט עסן שאקאלאד נאך די גאנצע מילך. מען האט געמאכט א קאמף אז מען טאר זיך נישט גיין רעגיסטרירן אין לשכת הגיוס ווען מען ווערט אַכצן יאר זאל מען זאל נישט גיין אין לשכת הגיוס. נישט נישט נישט מיליטער.

האלטן זיך צו דעם אז מען טאר נישט גיין אין מיליטער, יעדער וואלט געשריגן מען טאר נישט גיין אין מיליטער, וואלט עס געהאט א וואלט עס געהאט הצלחה, האט מען אוועק געשטעלט דעם קאמף אז מען טאר נישט זיך גייען רעדזשעסטערן, און וואס איז וואס וועט געשען אז מען גייט זיך נישט רעדזשעסטערן, ווערט מען ווי אן אינדערהיים א טמא ונעלם.

און דאס איז דאס איינס פון די תוצאות, איך זע דאס פון יא. איך וויל נאר איין זאך זאגן, איך האב פארשטאנען פון די צוויי אידן און פונעם ראש ישיבה, אז גענוי אזוי ווי איך גיב איבער, איז די מטרה פון די היינטיגע אסיפה נישט צו גיין אין די מערכה פון יא נישט, נאר ארויסברענגען אז יעדער בחור און יונגערמאן זאל וויסן, איינס אז מען טאר נישט גיין, און צוויי מ'וועט דיר העלפן וויאזוי זיך אהערשטעלן א רגע, און איך בין א עדות, מיין ברודער האט אפשר קענען טאמער בין איך נישט באגלייבט, ווייל ס'איז דא אידן דא וואס מען וויל נישט גלייבן, איך ווייס ערשטע האנט, גערופן דעם מגיד שיעור איבער פרעגן צו ס'איז אמת, ס'האט אים נישט געשמעקט, שמעקט מיר נישט צו פארציילן די מעשה ברבים ס'טוט מיר זייער וויי, א גרויסע חסידישע ישיבה. אין די כיתה, איך זאג עס נאכאמאל, אין די זעלבע כיתה, איך רעד אפשר צופיל אומבארעכנט, איז אויך דא א סאטמארע תלמיד. דער מגיד שיעור אין די כיתה האט געזאגט וואכן לאנג די ווערטער, איבערגעפרעגט, מברר געווען אין אמעריקע וואס איז די פראבלעם פון גיין אין מיליטער, איך האב חברים אין ארץ ישראל וואס זענען געווען אין מיליטער זענען נאך אידן, לייג גייט מיט א שטריימל.
דאס איז חזיר טרייף די די בירה צורען אבער מען האט עס שוין געזאגט נישט מען גייט נישט האבן מורא מען שוין דא האט עטס געהערט אז ס'איז דא בחורים וואס זיי האבן נישט ארויס דעם תמצית וועגן דעם האט מען פראטעסטירט אויף צו גיין אין מיליטער סאו וועיט א מינוט וואס געסטו נישט קיין חינוך פאר די בחורים יעצט הערטס וואס איך האב געענפערט. קודם כל ר' אהרן איר האט עס אזוי גוט ארויס אזוי ווי איך האב אייך געהייסן איך האב אייך געזאגט פאר אייערע נאנטע איר זאלט עס האבן קלאר ארויס. און נאכדעם איז דא עפעס א רב וואס ס'זאגט אז ס'איז עפעס א כיתה און מ'גייט אין מיליטער. וועיט א מינוט, דאס איז דאך ווייטער נישט די זעלבע פראבלעם. דו האסט א פראבלעם אז דו געסט נישט קיין חינוך אז א בחור וויל גיין אין מיליטער. דאס איז א דיסגרעיס פון די ראש ישיבה'ס פוינט אוו וויו אז זיי געבן נישט קיין חינוך, זיי עפענען א ישיבה, זיי ווייסן נישט וויאזוי מחנך צו זיין. וואס האט צו טוהן דאס וואס מ'האט צוזאמגענומען טויזענטער מענטשן און מ'האט געשאלטן מדינת ישראל אז זיי צווינגען בחורים צו גיין אין מיליטער ווען עווריבאדי נאוס איטס א ליי, ס'איז ליגענט, ס'איז שקר, איך בין שוין דא דאס צווייטע מאל, איך בין געווען דא דריי וואכן פאר פסח, איך בין יעצט דא אויכעט אפאר וואכן, איך בין דא וועגן בויען מקווה'ס און אויפצוטוהן אביסל קעגן די פעדעפיילס. איך פרעג אלע חברים מיינע, דו האסט קינדער? האסט אייניקלעך? יא. מען שיקט צום מיליטער בעל כרחך? ניין! דער וואס ס'וויל נעבעך גיין, דער איז א פארביטערטער מענטש, און איך האב ענק געזאגט, אין אמעריקע האט זיך עס אויך אריינגעכאפט, כ'האב שוין באקומען א טעלעפאן קאל פון זייער א חשובע משפחה, אז דער זון זעט אין די ישיבה נישט קיין תכלית, דער ראש ישיבה דיגרעידס אים עווערי דעי עגען ענד עגען, האט ער געזאגט, העי. עט ליעסט אין די מיליטערי אז כ'זיין ווי מ'זאגט אפ טו פאר, כ'טוהן וואס מ'דארף, עט ליעסט אייל געט א סטאר פאר איט, דאס איז דאך דער חורבן פון אונזער חינוך, עט געטראפן א כיתה וואס די כיתה זאגט אז וואס אז זיי ווילן גיין אין מיליטער און זיי ווייסן נישט פארוואס נישט, העי וועיט א מינוט, דעטס יור פראבלעם, דאס איז דיין פראבלעם. מ'מוז זאגן אז טאמער א בחור עט גיין מיט א זונה ווייל ער טרעפט נישט קיין סיפוק אין די ישיבה, עט מען זאגן אז מען מוז מאכן א גרויסן פראטעסט אז מען זאל אראפ נעמען אלע זונות פון די גאס, איטס נאט גאנא העפן, און זיין אייגענע שוועסטער קען אים זיין די זונה, סאו ליסען רבי אהרן איר האט עס קלאר ארויס, איך האב הנאה פון אייך, איי קאנגרעדזשולעיט יו אלל די וועי, און לאזטס נישט די אלע משוגעים זאלן מאכן א גרויסן פראטעסט, אויפרעגן די מדינה, אויפרעגן אלע מענטשן דא אין לאנד, און הערשט דאס איז נאר א מאני פראפאזישן, דעטס אלל איט איז. שכוח. יעצט, צוויי וואכן צוריק האב איך געהאט א גאנצע אריכות וועגן א מיידל, ס'איז געווען פיר קעיסעס אין איין וואך, א מיידל קליין וואס האט זיך אווערדראגט מיט העראאין, און למעשה איז זי געהייסן מלכי קליין. למעשה האט יעדער געזאגט עי פגם משפחה וואס האסטו דאס צו טוהן, וויל איך ענק זאגן, איך האב ענק שוין געזאגט צען מאל, כ'וועל עס איבערזאגן נאכאמאל, אז אויב א מענטש האט א דורכפאל איז עס א דורכפאל, אויב ער לערנט זיך פון דעם ער זאל נישט האבן נאך א דורכפאל, איז עס נישט קיין דורכפאל, איז עס געווען זיך צו לערנען. יעצט די וואך איז דא אינעם ניו יארק פאוסט,

ענד ווארס ענד ווארס אין די יונייטעד סטעיטס און די גאנצע וועלט און ביי די אידישע קאמיוניטיס אויך. ס'האט אסאך צו טוהן אז ס'איז אן אינסולער קאמיוניטי, מ'דיסקאסט נישט די אלע זאכן, מ'ווייסט נאר אז ס'דא ס'הייסט דראגס, מ'געט זיך א שטעך און מ'ווערט היי, באט ווי דאונט ריעלי דיסקאס. פאר די טשילדרען אלע יארן, פראם ווען דער סמאל, האו דעינדזשערעס איט איז, דאס איז דאס וואס איך זאג די גאנצע צייט, נאכדעם איז צבי גלאק האט אויך געגעבן דא אן אינטערוויו, ער האט עמודים, ער זאגט אז פון אנפאנג יאר איז געווען שוין זעכציק טויטע, ארטעדאקס דזשואיש פיפל, סינס די סטארט אוו די יער, צוואנציג פון זיי זענען געווען חסידיק. יעצט, זי האט א פרענד, זי הייסט ליילע רא ראוטש. זי איז פֿיר און צוואַנציק יאר אלט, זי איז געווען א גאר א נאנטע פרענד מיט די מלכי'ן, זי האט געזאגט, אז די פילינג אוו אייסאלעישאן אר דרייווינג הערעווין יוזערס עמאנג חסידים, וואס דאס מיינט איז אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן נישט מיטגיין מיטן מעינסטריעם פון די חסידים, זי זאגט אז איהר פרענד מלכי האט אלץ געוואלט זיין ווי מען זאגט, שי וואנטעד סאמטינג אוט אוו לייף, אביסל שטודירן אביסל דאס, און למעשה האט מען עס איר נישט געגעבן, ביז זי איז געווארן לאונלי און זי האט זיך ארויפגעלייגט אויף דראגס. יעצט, צו דאס איז אמת צו נישט, איט דאזענט איווען אינטערעסט מיר, באט וואס איך מיין ארויסצוברענגען איז, אונז מוז מיר טשענדזשען דעם גאנצן עטמאספעיר פון אונזער חינוך, אונז מוז מיר אנהייבן אריינצוברענגען סעקולער עדיוקעישאן, אונז מוז מיר אנהייבן אריינצוברענגען אסאך זאכן וואס יעדער אינגערמאן ווען ער האט חתונה הייבט ער אן צו שעלטן, ער זאגט עי, דעי דידנט טיטש אס עניטינג, איך קען נישט טרעפן א גוטן דזשאב, א אינגערמאן זאגט מיר ער האט געדארפט מאכן יעצט דרייווער לייסענס צו ווערן א שאופער ער זאל קענען פארדינען אלס א באס דרייווער, זאגט ער הי קאדנט מעיק דע טעסט, ער האט נישט געקענט מאכן טערטי פערסענט האט ער באקומען. אלל דיס טינגס ווער אלוועיס ראנג, ס'געווען אזאלעכע משוגעים אזוי ווי ס'איז היינט דא די משמרת הפיפיק און דער יצחק שטערן און זאליקא משוגעים, זיי האבן געמיינט אז וואס פרומער איז אלס בעסער, זאליקא דו ביסט א אנגעפרעסענער ביליאנער, דו דארפסט נישט ארבעטן פאר פרנסה, אדער פיפל דא העוו טו טעיק.

פרעג א בחור'ל אין ישיבה וואס דאס איז חובת הלבבות, פרעג אים וואס דאס איז שערי תשובה לרבינו יונה, זיי ווייסן גארנישט, זיי ווייסן איין זאך אז יעדן דאנערשטאג קומט ארויס צוויי צייטונגען צו דריי, דער איד, דער בלאט, און דער נייעס באריכט, און עס איז א שטיקל פראבלעם, מען דארף זיך רעכענען, אונז זעמער. נאו אבאוט טו גאו אוט די טערד אר די פארט דזשענערעישן אין אמעריקע ווי העוו טו קאמפליי איז נישט דא מער די וועלפעיר מיט די אלע זאכן נאכדעם איז דא נאך א זאך איינער שרייבט אריין אין די תגובות תגובות מיינט מענטשן שרייבן אריין אויף יעדן ארטיקל שרייבט ער זייער גוט ער איז פון א חסידישע פעמילי און למעשה סאיז א מזל אז סאיז ארויס געקומען אפאר טויטע ווייל די רבנים שרייען נאך היינט אז סאיז שקר נחום ראזענבערג סאיז א משוגענער. מיר זאגן אסאך מענטשן דער בארא זאגן נאך היינט, וואס גלייבסטו נחום ראזענבערג דער מענטש איז דאך אין חרם, פרעגט יענער מה ענין שמיטה אצל תשמיש המיטה, וואס האט צו טון נחום ראזענבערג'ס חרם מיט זיינע ליגיונות, ס'האט נישט צו טון גארנישט, ער קען זיין אין חרם און ער קען זאגן אמת, און דאס איז וואס מ'מוז טשענדזשען אונזער עטיטוד. יעצט ס'איז דא אין בני ברק איך דא יעצט א ווידיאו, ס'איז רחמנא לצלן, ס'איז א קינד
גייט קומט אהיים פון סקול,
און א מיידעלע גייט ארויף פון זעקס יאר, זי גייט ארויף אויף די סטעפס אהיים צו גיין, קומט ער צו און ער כאפט איר און טאפט איר, און ער האט אראפגענומען פון איר דאס צעטל וואס זי האט אויף. פ, איר ווייסט יעדער האט אזא צעטל, איך בעלאנג צו די סקול, צו די סקול, און זי גייט נאך ארויף אויף די סטעפס, דערווייל זוכט זי דאך איר צעטל, ווייל זי וויל דאך נישט מ'זאל עס צונעמען, נעמט ער זיך ארויס די ערווה, דעם פיפיק, אין די האל, און הייבט זיך אן אויסצורייבן אין פראנט פון דעם מיידעלע, און ער קומט שוין נענטער, און די מיידעלע וואקט ארויף א סטעפ, און דערווייל קומט אן א איד וואס וואוינט אויך אין דעם בילדינג, און ער האט צוגעקוקט וואס דארט איז פארגעגאנגען, איז יענער אנטלאפן. רבותי ווי דידנט טיטש אווער טשילדרען אינאף אז סאיז דא איין מענטש וואס ער שטעלט דיך אפ אויף די סטעפס ער נעמט פון דיר עפעס אראפ פאר ער האט נאך אנגעהויבן אראפצונעמען די טעג שריי קולות אמא מאמי העלפ הצילו אונז האמיר נאך נישט גענוג אויסגעלערנט סאיז א זעקס יעריג מיידל שטעל דיר פאר ער נעמט זיך שפילן מיט איר און ער רעיפט איר אפ דארט ווייל זי איז דאך אויף די סטעפס און ער איז אונטן קען ער גראד אריינגיין אין איר און נאכדעם איז זי דאן פאר לייף. ס'איז אנבעליוועבל רבותי! איך זאג ענק מען דארף וואטשן וואס מען טוט, מען דארף לערנען מיט די קינדער, איך באקום דא אסאך קאמפלימענטס גראדע ווייל איך איך בין געווען דער וואס איך האב געהאלטן מען דארף לערנען מיט די קינדער, היינט האלט שוין יעדער מען דארף לערנען מיט די קינדער, די שאלה איז נאר וואס דאס הייסט געלערנט, צו זאגן עס איז דא דארטן עפעס א לאך, צו עס איז דא עפעס א א מוקצה מען טאר נישט אנרירן, דאס אלעס איז שטותים, מען דארף לערנען פוינט בלענק, א מזל א זעקס יעריג מיידל וואלט געקענט רחמנא לצלן נעבעך, ס'וואלט געווען א יענע יענע חרבן. און דער חברה'מאן וואס האט עס איר געוואלט טון איז א יאנגסטער, ער איז דרייסיג יאר אינגאנצן, פארשטייסט? דרייסיג יאר און זי איז זעקס און ער האט א חשק צו איר. יעצט איז דא נאך א פרשה, סרול האגער, דאס איז דער ר' משה'לעס סרול, ער נעמט זיך יעצט אן זייער שטארק פאר עפעס א וויזשניצער חזר וואס איינער איז געגאנגען צו די פאליס און ער האט ער וויל אים איינזעצן ווייל ער האט געטאטשט זיינס א קינד, בקיצור איז געגאנגען סרול האגער און ער האט אנגעקאלט. דעם מענטש, האָט יענער האָט ער אים געזאָגט, הער אויס, איך האָב דערמיט גאָרנישט, ס'דאָ דאָ איינער אין משמרת הצניעות נחום ראָזענבערגס אַ פרענד, ער האָט אַלעס ערלעדיקט. האָט ער יענעם אָנגעקאָלט, אַז ער וויל, ער זאָל אַריבערקומען צו אים אין זיין הויז, ער וויל עס מיט אים דורכרעדן, ער זאָל שטיל שווייגן. בקיצור, ט'ער גענפערט פאַר סאָל לאַגער אַזוי, לאָמיך דיר עפּעס זאָגן, איך וואוין אין די און די גאַס, איך וועל נישט זאָגן וואו ער וואוינט, און די און דעם נאָמבער. אז דו ווילסט קענסטו אהיימקומען צו מיר אין שטוב און מ'עט דורכרעדן די זאך. זאגט ער אזוי, געזאלין קאסט דאך דיך נישט, די קאר וואס דו האסט קאסט דאך דיך נישט, און יעדן חודש קומט דאך דיר אריין הונדערטער טויזנטער דאלער אום צו ארבעטן. און נאכדעם זאגט ער, איך וועל קומען צו דיר, וועסטו מיך לאזן ווארטן א האלבע שעה אינדרויסן, אזוי וועסטו מיך ווי מען זאגט משפיל זיין. זאגט ער, איך לאך פון די אלע זאכן, דו ווילסט איך האב א הויז, איך וואוין דא און דא, קום צו מיר. אזוי, דאס גייט זיין די ענדע פון די אלע חאזערייען.

כ'קען דיך ווען פריער, אויב וויאזוי איך זע וואס דו טוסט, ביסט מציל אידישע קינדער, זאגט ער, איך וואלט דיר קיין ווארט נישט געזאגט, זאגט ער, ווען דו הייסט מיך בויען די מקווה מיטן קאפ אראפ און מיט די פיס ארויף, אז ס'זאל זיין אזוי ווי א כיפה א דאום, וואלט איך דאס אויך געטון, יא, דער עולם האט זיך אויסגעלערנט, דער איז נאו מאר דזשאוקס ענימאר, און איך האב הנאה אז יענער איז ווייס א מענטש, און איך האב אים אסאך אריינגעטרעינט דא אין ארץ ישראל, און איך האב אים געזאגט, הער אויס, זאלסט נישט גיין צו רבנים, ווייל די רבנים. זענען נישט נארמאל, גאט האט אונז געשטראפט אז ער האט אונז געגעבן דעם דרך הבעל שם וואס עס האט געדארפט אנהאלטן הונדערט יאר אזוי ווי דער סטראשעלער זאגט און אזוי ווי סאטמאר רב האט געזאגט האט ער אונז געשטראפט אז נאכדעם ווען ס'האט זיך ענדיגן איז עס נישט געשטארבן ס'איז נישט געפייגערט ניין יעצט נוצט מען עס אויס פאר די ארגסטע זאכן וואס איז דא פאר זנות די רבנים זענען מזנה און מען נוצט עס אויס פאר רשעותדיג זיי זענען מתיר אלע עריות שבתורה. איז במילא טוט עס יעצט בעקפייערן אז דאס ביסל וואס מ'האט אויפגעטון גייט נאך היינט אין דער ערד אויך. ס'איז נישט אז ס'האט א דעדליין, ביז יעצט שטעלט זיך עס אפ, די גרויסע צדיקים זענען שוין נישט דא, און די קליינע זענען, נישט נאר זענען נישט קיין צדיקים, זענען חסר דעה. ר' מוישל האט צוויי זין ביידע חסר דעה'ניקעס, און כמעט יעדער רבי האט אזאלעכע. איז במילא אונז זעמער אויף גרויסע צרות. יעצט זאלי כהן איז אנגעקומען יעצט אויף פראנקרייך און מען זינגט פאר אים ימים על ימי מלך, ער פארט אביסל מגייס זיין געלט פאר זיך און אביסל אידן זאלן פארן אויף ארץ ישראל צו די מדינה און זאלן גיין אין מיליטער, ימים על ימי מלך, ווער הערט מען זינגט פאר אים. אבער ער גייט נישט ארויס פון די קאר. יעצט מה עולם האט שונאים די ליטווישע מיט די חסידים וויאזוי איז ר' מלכיאל קאטלער מיט ר' דוד פיינשטיין מיט זאלי כהן געווארן א טיעם ווייל דער בעל דבר האט זיי צוזאמגעשטעלט. געהערט. מיר זאגן יעדער איז דערמיט, חסידים, נישט חסידים. בקיצור, ער גייט נאכנישט ארויס פון די קאר זאליגע האב איך געהערט א גוטן דזשאוק און איך וויל עס שערן מיטן עולם. סא דער רבי איז אנגעקומען און מען זינגט ימים על ימי מלך און ער ער גייט עפעס ער קומט נישט ארויס פון די קאר פרעגט מען אים וואס איז געשעהן זאגט ער אזא בעיבי סאנג זינגט מען פאר מיר. אויף מיר דארף מען זינגען דעם סאנג וואס גייט אזוי. כי אתה הוא מלך מלכי המלכים מלכותו נצח נוראותיו שיחו ספרו עוזו דאס איז וואס ער וויל הערן נישט ימים על ימי מלך עניוועי עטס באמערקטס אז דער אלקינו ואלקי אבותינו דער דר'ערדליגער דוד'ל איז שטיל געווארן מיטן ווייל איך האב עהם געזאגט ער האט נישט געהאט קיין הארץ אפערעישן. ס'איז גארנישט, האט נישט קיין הארץ, האט געכאפט א נערוון בראך און ער רוהט זיך יעצט אויס פאר הונדערט טויזענט דאלער א חודש, דעטס איט, ס'איז אלעס גארבידזש באלאוני, מ'קען דאך נישט באקומען די היסטערי ווייל פארשטייסט דאך אליינס ס'איז דא די היפא לאו און מ'האט שוין אנגעזאגט. עניוועי, דאס איז, ער זוכט דאך דעם, דעם כי אתה הוא מלך מלכי המל כים, מלכותו נצח, דוד'ל וועסטו פייגערן זייער שנעל און דער אייבערשטער וועט ווייטער פירן. און נאך איך זעה ער איז געפארן מיט אסאך מענטשן, איך האף אז ביינאכט וואטשט ער אז די אלע מענטשן זאלן נישט באקומען זונות אין האטעל, אין פאריז איז דאך דאס גרעסטע מקום זנות, איך האף אז ער נעמט קער פון די מענטשן וואס ער נעמט מיט. האב אויך געוואלט זאגן אזוי ווי ס'איז דא א הצלה טאמער איינעם געשעהט עפעס אין מענטל העלט פאר משוגעים איז נישט דא גענוג העלפ ס'איז נישט דא גענוג אימערדזשענסי פיפל איז דא יעצט א זאך וואס די גאווערמענט האט געמאכט ס'הייסט מענטל העלט פירסט עיד פאר מענטל העלט און דאס איז געספאנסערט ביי די דעפארטמענט אוו העלט אין ניו יארק סיטי און מ'קען נעמען קאורסעס אנליין און דו וועסט קענען גראד זעהן צו איינער איז נארמאל צו נישט. און ס'איז זייער וויכטיג ווייל טאמער איז ער נישט נארמאל זאגן זיי דיר ווי דו זאלסט אים טראגן פאר העלפ, דו וועסט גראד קענען דערקענען אויף איינעם צו ער האט ענקזייעטי צו דעפרעשן, צו ער איז סייקאסיס, Psychosis, און צו ער איז א סאבסטענס יוז דיסארדער, וואס דאס איז היינט מורא'דיג וויכטיג אין אונזער קאמיוניטי אויך, פארוואס זאל מען אונז נישט הנאה האבן פון די אלע פראגרעמס וואס די גאווערמענט גיבט, ס'איז דיזיינט פאר אדאלטס וואס זענען אין די עידזשעס פון צוועלף ביז אכצן, זייער וויכטיג. פערענטס און אדער פעמיליס, קעיר גיווערס, טיטשערס און סקול סטעף, נעיבארס, העלט און יומען סערוויס ווארקערס זענען אינווייטעד אז זיי זאלן נעמען דעם קורס. די קורס קאווערס קאמאן מענטל העלט טשעלענדזשעס פאר יוט עז דעי גאו טרו די אדאלעסענס. ס'איז דא די טשעינדזש אוו לייף. אזוי ווי א מיידל האט א טשעינדזש אוו לייף, א בחור האט אויך א טשעינדזש אוו לייף. פארטיסיפענטס וויל לערן א פייוו סטעפ עקשאן פלען פאר האו טו העלפ יאנג פיפל אין באות קרייסעס ענד.

איך האלט אז אונז דארף מען נעמען אדוואנטעדזש פון די אלע זאכן, ס'איז דא איינער וואס האלט מיך אין איין קאלן ס'איז יעצט געווען די פאליס מיט א חודש צוריק, ס'איז געווען איבער נײַן הונדערט נייע אפיסערס וואס מ'האט אריינגענומען, קיין איין איד איז נישט געווען, ס'איז געווען עפעס צוויי נעמען וואס אים האט זיך געדאכט ס'איז אידישע נעמען, ער האט אפגעקאלט ס'איז בכלל נישט געווען קיין אידן, און יעצט מאכט מען די קארעקשענעל אפיסער עקזעם, ס'איז דא א צייטונג וואס מ'קען עס טרעפן אויף די סטענד, ס'הייסט די טשיף, דארטן שטייט אלע דזשאבס וואס ס'איז דא, איך זעה די טרעינס, ס'איז דא עלעקטרישענס, מ'הייבט אן מיט פֿינף און דרײַסיק פערציג טויזענט דאלער א יאר, זיי האבן א פענשען, זיי האבן סיק ליוו, האלידעי ליוו, רבותי לאמיר נישט זיין קיין בהמות, לאמיר אנטוהן יוניפארם און לאמיר גיין ארויס, יעצט ס'איז דא די פאליס אין די פריזענס, ס'איז נישט די רעגולער פאליס וואס זיי דרייען זיך אין די גאס, יעצט איינע פון די וואכן, איך בין נישט פונקטליך קלאר ווען, גייט ארויפקומען די טעסט. ס'איז א גרינגע טעסט, הייבט אן טערטי פייוו פארטי טאוזענט דאלערס, ביזט אין די פריזן, ס'איז דא מענטשן וואס וואוינען לעבן א פריזן, זיי האבן נישט קיין פראבלעם צו אנקומען דארטן יעדן טאג, און דו קענסט מאכן א שיינע פרנסה, און מ'האט געהארגעט מער מענטשן אין די גאס ווי מ'האט געהארגעט ביי א ראיאט פון א פריזן, און נאכדעם ס'איז דא מינימום סעקיוריטי פריזנס. איך וויל אז דר'עולם זאל אנהייבן צו ווערן נארמאלע מענטשן, און מ'דארף מאכן אזוי ווי ס'איז דא די הצלה פאר פיזיקעל העלט קאנדישאנס, ס'איז דא פאר מענטל העלט, וואס די גאווערמענט ספאנסערט עס יעצט, ס'הייסט MHFA, מענטל העלט פירסט עיד, און מ'דארף אנהייבן צו זעהן, מ'זעהט אמאל א בחור איז קרעקינג אפ, מ'זעהט אמאל א מיידל שי'ס קרעקינג אפ, דער'ס נאו ריזען טו לעט הים פאל דאון, דאס איז דער אלטער סאקמערע קאקמערע אזיאטישער מארמאר אשר וועג, באט ווי פיל דעט דיס פיפל דיזערוו העלפ. יעצט, זיי זאגן אז דאס איז זייער שטארק דיזיינט אז ס'זאל העלפן פאר די פאליס, פאר פרייוועט סעקיוריטי, פאר פראבעישאן און פעראול אפיסערס, און. דאס איז אויכעט איינע פון די טעסט וואס מ'גייט יעצט געבן, איך האלט אז יונגעלייט זאלן, ווי מ'זאגט, נאכקוקן ווי מ'טרעפט די אדרעס ווי מ'געט די טעסטס, קויפן א צייטונג, ס'הייסט די טשיף, ס'איז אין יעדע ניוס סטענד, ס'איז דא אויף בראדוועי אויכעט דארטן ביי מארסי, סא ס'העלפט אויכעט פאר פייער דעפארטמענט EMS, ס'העלפט אויכעט פאר קארעקשאן אפיסערס, פאר דיספעטשערס, פאר קאורט אפישעלס, פאר ליגעל ווארקערס, און פאר א טאון וואטש. מען קען זען ס'דרייט זיך עפעס איינער וואס טויג נישט, רבותי דו וואטס גוד פאר יור סעלווס, ס'העלפט אויך פאר עידס, פאר עיטש איי ווי, ס'דא אויך צווישן אונז אינגעלייט וואס האבן עס, ס'העלפט אויך פאר עיר קוואליטי קאנטראל, ס'העלפט פאר זייער אסאך זאכן, ס'איז סורוועיס מיט אלעם, פאר אסטמא, פאר זייער אסאך זאכן, סאו רבותי בי ע פארט אוו איט, כ'האב עס ארויפגעלייגט. אויף די אלע וואטסאפס וואס זיי שרייבן זיך מיט מיר, ווייל איך וויל אז יעדער איינער זאל נאכקוקן וועגן די עניינים, יעצט מען קען רעדזשיסטערן אנליין אבער ווער ס'האט נישט די טמא'נע כלי קען נישט, איך האב אריינגעשיקט פאר יעדן אויף וואטסאפ פונקטליך וויאזוי מען קען אנקומען דערצו, אבער ווער ס'קען נישט אנקומען דערצו זאל וויסן ס'איז דא ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו העלט ענד מענטל היידזשין, פֿאָרטי טו דעש זירא נײַן טווענטי עיט סטריט אין קווינס. ניו יארק, יעצט ווען מ'איז רעדזשיסטערט אנליין שטייט פונקטליך א דעיט מיט אלעם, און נאכדעם געבן זיי דיר אן אפוינטמענט און די נעמסט אפאר קאורסעס אנליין און נאכדעם ווערסטו סערטיפייד. יעצט ס'איז דא סערטיפיקעישאן פראגרעמס פאר אדאלטס MHFA דאס מיינט מענטל העלט פוירסט עיד און נאכדעם איז דא. פאר יוט MHFA פאר יונגע און נאכדעם איז דא. פובליק סעיפטי, MHFA, און נאכדעם איז דא הייער עדיוקעישאן, MHFA, פאר מענטל אילנעס און סובסטענס יוז. ס'איז זייער וויכטיג היינט מען זאל קענען די זאכן. סאו רבותי, איטס אפ טו יו, איטס יור לייף און איטס אין יור הענדס. איך קען ענק נאר זאגן וואס איז אוועילעבל, און די רעסט איז אפ טו יו טו. מעיק איט אר ברעיק איט. שוין, בקיצור, דער זומער האט זיך שוין ברוך השם אנגעהויבן, איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן דער זומער מיט די קאנטריס, מיט די קעמפס, א מחיה, יעצט א פערצן יעריגע יונגל איז געגאנגען און ער האט געטאטשט א ניין יעריגע מיידל, נישט געטאטשט געטאטשט, ער האט זי געטאטשט ווי מען טאר נישט און דאס איז אינמיטן אזוי ווייסטע עס איז ווי מען זאגט ס'איז אין קעמפ לכאורה איז עס נישט קיין פרומע קעמפ און יונגלעך און מיידלעך זענען דארטן אינאיינעם בקיצור מען האט אהער געומען דאס יונגל און ער זאגט אה דאס וואס כ'האב אראפגעצויגן אירע הויזן פונעם קינד. דאס איז פשוט געווען א דזשאוק. בקיצור די עלטערן פונעם קינד זענען געגאנגען צו די פאליס און מען האט אויפגעפיקט דאס יונגל איך וויל ענק נאכאמאל זאגן זיי זאגן מיר אליינס די אלע פירערס פון די קעמפס אז די עדיוקעישאן וואס איך געב פארן זומער, שוין וואכן פריער, און איך באטאון יעדן עספעקט, איז אזא מורא'דיגע דיקשענערי פאר זיי, אז זיי גייען נאך נאך דעם, און זיי הערן דאס אויס, און זיי פאלגן, און זיי לערנען די אלע קאונסלערס, און די קעמפערס, מען לערנט יעדן, רבותי, דאונט אנדערעסטימעיט די ווארק, נעמטס. פאר מען פארט ארויס אין קעמפ, כ'מיין מ'איז שוין ארויסגעפארן, איך בין דאך נישט דארטן, כ'וויל ענק זאגן דא אין ירושלים איז געווען אזוי הייס, ס'איז ניינדי פייוו ביז א הונדרעט דעגריס די לעצטע פינף זעקס טעג און ס'איז נאו רעליף אין סייט, און איך ארבעט אין א בעיסמענט פון א בילדינג ווי מ'מאכט דארטן די מקווה, איך וויל ענק זאגן ממש איך טרינק אויס פיר פינף גרויסע פלעשער, סאודע יעדן טאג. עניוועי, סאו ס'איז זייער הייס, מ'מוז ארויספארן אין קאנטרי, מ'קען נישט זיין אין די שטאט, און מ'דארף זייער שטארק אבאכט געבן אויף די קינדער און מ'דארף זיי אויסלערנען. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז יחיאל בראנער האט א מזל. ווען מ'כאפט אים אז ער האט מאלעסטערט א קינד נעמט ער נישט פאר הונדערט טויזענט דאלער א לויער, ער נעמט א לויער וואס קאסט נישט קיין געלט, און ער קומט אליינס צו און ער זאגט פארן דזשאדזש ער האט מאלעסטערט עפעס א בחור וואס איז געווען אין די שלושים פון זיין טאטן מ'האט אים געכאפט. זאגט ער פארן דזשאדזש אזוי, הער מיך אויס, איך האב פראבלעמס, איך ווייס עס, איך גיי פאר העלפ אין אוהעל, אוהעל דאס איז אזא דלת המתהפכת, עס דרייט זיך ארום, מען לאזט דיך אריין פון איין טיר און ארויס ביי די צווייטע, אזוי ווי די רבי'ס לאזן אריין און ארויס זייערע חברה ווען זיי הרג'ענען וכדומה, האט ער געזאגט אזוי, הער אויס, אוהעל האט מיר פרעסקרייבט די מעדיקעישן, ענד איט דזשאסט דאזענט סים טו ווארק, ווייל איך לויף ווייטער נאך נאך קינדער און בחורים, זאגט ער פארן דזשאדזש, איך וואלט געוואלט זאלסט שרייבן א בריוו פאר פייזער. אז זייערע מעדיקעישן ארבעט נישט זאל מאכן א בעסערע מעדיקעישן אדער א שטערקערע מעדיקעישן און דער דזשאדזש צעלאכט זיך און מ'געט אים אפאר וואכן תפיסה און ער גייט ווייטער, עניוועי ס'איז א דזשאוק, ס'איז א ביטערע דזשאוק. כ'האב געוואלט זאגן דער עולם האלט אז פייזער'ס מעדיקעישן ארבעט נישט, איך וויל אייך ווייזן וויאזוי ס'זעט אויס איינער וואס האט נישט גענומען די מעדיקעישן די פראזעק אדער די וואליום,

הערט אויס די משוגענעם. כ'האב נאכדעם געזעהן אז דאס איז א געמאכטע זאך ווייל ער זאגט נישט אזויפיל מאל יעדע זאך איבער ווייל אויפן ווידיאו פון די יוטוב זעהט מען ס'איז צוזאמען געשטעלט נאר כ'וויל ענק זאגן איין זאך ס'איז ראויין הדברים למי שאמרן ס'איז מורא'דיג ארויפגעפאסט אויף אים לויט ווי משוגע ער איז דאס איז וואס ער איז. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך וויכטיגע זאכן, ס'דא גרויסע דאקטוירים וואס גייען יעצט מאכן א טרענספלענט פון א וומב פאר א טרענסדזשענדער, דאס טייטש אזוי אז אין הכי נמי, אז די שרולי וועט נישט קענען האבן קיין בעלזער אייניקלעך. אלס א מאן, אבער ער וועט קענען ברענגען בעלזער אייניקלעך אלס א פרוי, סא שרולי שטיין יו סטיל אקעי? יא, שרולי וועסט קענען טראגן א שערצל, א ווייצענער, פאלטיטשענער אייניקל, בן אחר בן אחר בת פון בעל שם הקדוש. יעצט קומט שוין ארויס איבעראל אז יצחק שטערן טאקע א רשע מרושע, כ'מיין ער האט אנגעהויבן מיט מיר האט ער אנגעהויבן, די טיפש נאר האסט מיך געווינען, וואס האסטו געווינען? האסט מיך ארויסגעווארפן פון בית מדרש, סא וואס איז? כ'האב נישט וואו צו דאווענען? אבער יעצט האט ער אנגעהויבן מיט די גרויסע רבנים, ער פירט זיי אין דר'ערד אריין, זיי האבן אים געגעבן צופיל פאוער, זיי האבן געוואוסט ער איז נישט קיין בן תורה, ער איז א שייגעץ, כ'האב אייביג געזאגט, ער רעדט מיט בחורים מיסע זאכן, און שוין. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, כ'געדענק נישט צו כ'האב עס געזאגט צו נישט, ס'איז דא גרויסע גבירים אין אמעריקע וואס האבן אריינגעשטעלט א פאנד פון מיליאנס אוו דאלערס, און דאס גייט מען. מאכן פאר לאוסוטס פאר אלע רבנים פאר אלע ישיבות פאר אלע תלמוד תורה'ס פאר אלע מענטשן וואס האבן מאלעסטעד קינדער און אפילו די ישיבות וואס האבן באהאלטן די מאלעסטעישן גייט אויך ווערן יעצט א מוראדיגע ארדענונג מען גייט יעדן סו'ען פאר געלט וואנס איטס גאנא היט די פאקעט בוק איך האב דאס געשריגן ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה ווילאנג איך קען נישט צוקומען צו יענעמס פאקעט בוק בין איך אויף צרות אבער איך וועל קענען איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים יעצט די ארגאניזעישן הייסט דין וחשבון מען גייט אפגעבן א דין מיט א חשבון. און ס'גייט זיין פאר די אלע וואס האבן געזינדיגט מיט קינדער, און אויכעט פאר די מוסדות און די עסקנים וואס זיי האבן שטיל געמאכט, און פאר די רבנים, מ'עט יעדן איינעם מחייב זיין מיט גרויס געלט, ס'וועט ווערן דא א ממש אן אינפלעישן. יעצט כ'האב ענק אויך געזאגט אז פאר צוויי וואכן צוריק איז געווען עפעס א ברסלב'ער חסיד, כ'מיין ס'איז א חלק פון ברסלב חסידות, מ'ברענגט דאך די אלע סמים ברענגט מען דאך דארטן פון וומאן, און נאכדעם איז נאך דא אזאלכע מענטשן זיי זאגן די רבי האט געזאגט מ'זאל קומען ראש השנה, ראש השנה דער אייבישטער האט געזאגט. אז א מענטש זאל מאכן א מצוה שילוח הקן עט ער לעבן לאנג, און דער אייבערשטער האט אויך געזאגט ער זאל פאלגן א טאטן עט ער לעבן לאנג, הרי שאמר לו אביו, זיין טאטע האט אים געזאגט גיי ארויף אויפן דאך און שיק אוועק דעם קן, דאס פייגעלע, און ונפל און ער איז אראפגעפאלן ומת און ער איז געשטארבן, וואס טו איך מיטן למען יאריכון ימיך, זאגט די גמרא דאס איז נאך אויף יענע וועלט, ביום שכולו טוב. און נאכדעם זאגט די גמרא ברי היזקא שאני, גיי קריך ארויף אויפן דאך ס'איז ברי היזקא. אויב ביי ר' נחמנ'ס וומאן ראש השנה איז ברי היזקא אז ס'האט הונדערטער מענטשן וואס איך ווייס מכשיל געווען און נישט יעדער דערציילט מיר אלעס, דעמאלטס איז עס ברי היזקא מ'טאר דארטן נישט פארן נישט קיין חילוק וואס ר' נחמן האט געזאגט, ווען משה רבינו זאגט מפי הגבורה מ'זאל ארויפגיין אויפן דאך און מקיים זיין שילוח הקן ונפל ומת. ס'שטייט ביי די ביידע וארכתי ימים, איז אויב ס'איז ברי היזקא נישט דא קיין שום גאראנטי פון למען ייטב לך וארכתי ימים, כאטשיג דער אייבישטער האט עס געזאגט, ווייל די תורה איז געגעבן געווארן פאר מענטשליכקייט און מענטשליכע, ווי מ'זאגט, אויפפירעכצע, נישט פאר ווילדע מענטשן, נישט פאר ווילדע זאכן, ס'איז ברי היזקא, יו דאונט דו איט, דעטס איט, איטס נאט מעיד פאר דעט, ר' נחמן האט געקענט זאגן אז דער אייבישטער אליין האט אים געזאגט ווער ס'וועט קומען צו זיין ציון, ער וועט אים אפוואשן, ער וועט נישט האבן קיין שום עבירות. און ס'איז ברי היזקא איז דאס גארנישט ווערט, און דאס וויל איך אויסלערנען דעם עולם, ווייל באלד קומט שוין, מען סעיווט שוין געלט, מען הערט שוין די גלאקן, מען סעיווט שוין די געלט, מען גייט שוין שנארן פאר וומאן, מען דארף שוין פארן צו וומאן. עניוועי, איז דא דא יעצט א מורא'דיגע זאך, אז א ברסלב'ער חסיד, אין מאה שערים, הער אויס, ער האט געגעבן פאר קינדער דראגס און ער האט זיי מאלעסטעד. שטעל דיר פאר ווי מען האלט. ס'האט אויך ר' נחמן געזאגט, ס'איז אויך א חלק אין ארויסנעמען פון גיהנום. עניוועי, ער האט זיך געשלאגן מיט די פאליס, דעמאלטס האט מען ערשט געזען זיין פיקטשער. אזוי האט ער זיך באהאלטן. מיט א רויטע בארד א שיינע, און עס איז מ'איז ארויסגעקומען ווער דאס איז, אין מאה שערים וואוינט ער, רבותי דער איז נאו סעיף פלעיס ענימאר, און איך בעט נאכאמאל די אלע וואס זיי פרעדיגן אומאן וומאן דער רבי האט געזאגט, און אז ער האט געזאגט איז עס היינט נישט אקטועל, און עספעשעלי מען זאל נישט טראגן קיין קינדער, דו ווילסט גיין זינדיגן? טו וואס דו ווילסט, טראג נישט דיינע קינדער, איך בעט יעדע אידישע טאכטער. ווען דיין מאן זאגט ער נעמט מיט דיין קינד אויף אומאן איז ער א קרבן ציבור פאר יעדן חזיר, דארט קומען דאך קראנקע מיט משוגעים אויך, דארט קומען דאך אלע מינים, און איך וויל ענק פארציילן א מעשה, ס'איז געווען איינער האט זיך אריינגעריקט אין די מקווה, איך האב עס געמאכט דארטן, געווען איינער האט זיך אריינגעריקט אין די מקווה און האט יעדן געוואלט טאטשן, האב איך אים געזאגט גיי ארויס, האט ער נישט געפאלגט. כ'האב געזאגט אויף עברית. בקיצור איז עס געגאנגען כ'האב גענומען איינער פון מיינע שומרים דארט כ'האב אים געזאגט געב אים א זעץ אין קאפ און ער האט אזוי געטוהן גענומען א בעזעם האט אים א זעץ געטאן אין קאפ יענער איז ארויס געקומען און צוגעלאפן צו זיין פלאץ ווי ער איז געווען אויסגעטוהן און ער האט גענומען א מעסער וואס ער האט געקויפט יעצט מסתמא לכבוד ראש השנה און ער איז מיר געלאפן מיט אזא טען מייל אין אווער און געוואלט אריין שטעכן די מעסער אין מיר. איך האב דאך דארטן, איך האב דאך געוויסט וואסערע א גענגסטער ס'איז דא, בין איך דאך קיינמאל נישט געגאנגען אן קיין שמירה. איז ביידע מענטשן זענען געשטאנען אויף איין זייט און אויף די צווייטע, האבן ארויסגענומען די ביקס און זיי האבן געוואלט שיסן, האט ער געגעבן א ווארף אראפ די מעסער, האט אויפגעהויבן די הענט און האט געוויינט אל תירה רבי שיס נישט אין מיר, ער האט געזאגט ער האט געזעסן יעצט זיבן יאר אין קעלא אין אבו כביר, און ער איז ארויס געגאנגען פאריגע וואך און מ'זאל אים נישט שיסן, בקיצור איך האב געזאגט די חברה לאז נישט שיסן אים ער איז דאך א חולה רוח, נעם אים בינד אים צו און טראג אים נאקעטערהייט אוועק צען קילאמעטער אוועק פון אומאן מיט א קאר און לאז אים דארטן אן גארנישט, וואס איז נאכדעם געשעהן ווייס איך נישט אבער דאס קען איך דיר זאגן דארטן פארן משוגעים מיט חולי נפש חולי רוח חולי נשמה, גענגסטערס מאלעסטערס וואס דו ווילסט, די גרעסטע דראג דיעלערס איז דארט דא. און ממילא זאלט איר וויסן דאס אלעס וואס מען רעדט יעצט אן דאס איז באלאוני און ס'איז קודם איך ווייס נישט צו ס'איז אמאל געווען דער גאנצער שמועס און אויך ווען עס איז שוין יא געווען דער שמועס איז עס היינט נישט אקטועל און טינק אבאוט איט. יעצט כ'האב אויך ארויפגעלייגט אז ס'איז דא פון די גאווערמענט א פראגרעם אזוי ווי ס'איז דא א הצלה פאר חולי הגוף איז דא פאר חולי נפש פראטעקטינג פיפל ענד סופארטינג קאמיוניטיס ווען דיזעסטער סטרייקס מען רעכנט זיך דא אויף א גרויסע מלחמה און מען דארף זייער וואטשן וואס די אוטקאם וויל בי, מען דארף וואטשן אויף אלע סעקשועלי רילעיטעד דיזיזעס, מען דארף רעכענען אויף עיר קוואליטי ווייל ס'וועט זיך דאך מאכן פראבלעמען מיט שיסן מיט דאס מיט יענץ, ס'וועט זיין מענטשן וואס זאלן ליידן פון אסטמא מיט די אלע זאכן, איז די אלע וואס זיי האבן די טמא'נע כלי קענען ארויפגיין. כ'מיין כ'האב עס ארום געשיקט פאר יעדן, און ווער ס'האט נישט די טמא'נע כלי זאל וויסן אז ס'איז דא אין יעדע געגנט, אין בראנזוויל איז דא, און אין טרימאנט איז דא, אין איסט הארלעם איז דא, איז דא אזאלעכע פראגרעמס מיט אלעם וואס מ'קען גיין פאר העלפ, למשל אז איינער פילט אז ער איז אנגעשטרענגט, שטאטס ער זאל קודם סטרייקן און נאכדעם גיין אין דזשעיל, זאל ער קודם טון אין די אלע זאכן. יעצט, ס'הייסט העלט עקשאן סענטער, אזוי ווערט עס אנגערופן, און. זיי האבן אויך פראטעקטינג פיפל ענד סופארטינג קאמיוניטיס ווען דיזעסטער סטרייקס, און רבותי עטס מוזטס האבן דעם אינטערנעט, עטס מוזטס האבן די אלע וואטסעפס, ווייל טאמער נישט פארפעלט עטס אלע גוטע זאכן וואס אמעריקע אפערט אומזינסט. אזוי ווי ס'איז דזשוליי פאר וויל איך ארויפלייגן די אמעריקאנער נעשאנעל ענטעם, וואס איז או סעי קען יו סי. פארוואס לייג איך עס ארויף? ווייל דער עולם מיינט דאך טאקע מ'מעג טון אין אמעריקע וואס מ'וויל. און פרעגט מען איינעם פאר וועם וואוטסטו זאגט ער וואס איז א חילוק ווער ס'וועט געווינען וויפיל מ'וועט מעגן פארדינען אויף וועלפער אזויפיל העל איך איינגעבן. רבותי מ'האלט אין איין כאפן די גאווערמענט האט זיך פארלייגט היינט זיי ווייסן אלעס וואס גייט פאר און ווער ווייסט ווער ס'פארקויפט פאר די גאווערמענט די אלע זאכן פאר פערסענעל ריזענס אקעגן זיי מ'האט אים געכאפט סאו וויל איך דער עולם זאל קודם אויסהערן ווי אין די ווייט האוז היינט דזשוליי פאר האט מען געזינגען או סעי.

דער פרעזידענט שטייט אינדרויסן פון די ווייט האוז און ער האלט זיך די האנט, די רעכטע האנט אויפן הארץ און האלט זיך אין איין פאונדן, ער קלאפט זיך ביי די סליחות. עניוועי, ס'דא איינער פון די גרויסע רשעים, ער הייסט עמרם טייטלבוים. דער עמרם טייטלבוים, ער זעהט דאך אז ער האט פארפירט זאלי קאהן און ער זעהט אז ס'טויג נישט די גאנצע זאך און ער האט צובראכן משפחות וועגן דעם אינטערנעט און וועגן דעם און וועגן יענעם, ער זעהט ער איז אויסגעשפילט. האט מען געשטעלט צעטלעך יעצט אין גאנצע ירושלים צא טמא, נאך צוואנציג יאר צוריק האט מען אים געדארפט ווען שרייען אזוי, עניוועי ס'קומט אלעס ארויס, דוד שמידל איז אויך שוין אפגעפרעגט, מ'האט אים געכאפט אז ער גראבט יעצט טויטע. סאו אלץ מען זעהט די אלע רשעים וואס האבן קיינמאל נישט געלאזט אידן לעבן במנוחה, דאס איז פאר זייער אייגענע אינטערעסע, סאו רופן זיי אים יעצט עמרם טייטלנעט, די אינטערנעט. די צייטונגען דא אין ארץ ישראל האבן באשריבן רבי אהרן'ס דרשה אזוי שיין און באשריבן אז ער האט ארויס די זאך, ער קען מיר פארדאנקען, זיינע נאנטע ווייסן, ער האט ארויס די זאך, דא איז נישט קיין מלחמה צו מען זאל נעמען בחורים אין מיליטער צו מיידלעך, דא איז א מלחמה, זיי טענה'ן מען זאל זיך אינגאנצן נישט שטעלן, מען זאל אנפייפן די מדינה, און די מדינה זאגט איך האב דיך אין דר'ערד, דו וועסט טון וואס איך וועל דיר הייסן. יעצט כ'האב געזאגט אז די בעלזע חסידים זאלן זיך זייער שטארק מתבונן זיין, ווייל אויב די פייער איז געשען ווייל עטס האטס אינשורענס, מילא, אזוי לעבט מען דאך ליידער, כן בנות צלפחד דוברות, ס'איז באפאלן משה רבינו, פינף מוידן גרויסע אלטע מוידן פון פערציג יאר און זיי נעמען שרייען אונז וויל מיר א חלק אין ארץ ישראל איז לויפט משה רבינו גראד צום אייבערשטן און שרייט וואס ווילן זיי פון מיר וואס האב איך זיי געטוהן זאגט אים דער אייבערשטער משה רבינו זארג דיך נישט כן בנות צלפחד דוברות אזוי רעדן פרויען דעטס דעיר לענגוויטש דעטס די וועי דעט דעי עקספרעס דעמסעלווס. איז אויב די פייער איז געווען ווייל מ'האט אינשורענס, כן בנות צלפחד דוברות, אזוי האט מען ליידער געבויעט רוב מוסדות התורה היינט, ווידעראום טאמער האט עטץ נישט אינשורענס און ס'איז געשען פון הימל דארף מען וויסן. ס'איז געווען א מעשה, איין ר' עמרם איז געגאנגען ארום פארקויפן תכשיטי נשים, ווימענס קאלאונס און אזאלעכע דזשולערי, און עפעס א פרוי האט מיט אים אנגעהויבן צו טשעפענען, ער איז געווען אויף א הויכן שטאק, איז ער געגעבן א שפרינג ארויס פון די פענסטער, איז געקומען אליהו הנביא, און ער האט אים געכאפט, און ער האט אים אראפגעשטעלט אויף דער ערד. זאגט ער פאר אליהו הנביא, יא, יא, דו האסט מיך יעצט געראטעוועט, כ'האב דיך מטריח געווען צו קומען מיך ראטעווען, אבער עט די ענד אוו די דעי, איך דארף דאך ווייטער מאכן פרנסה. האט אים אליהו הנביא געגעבן א מטבע, און פון דעם איז ער נאכדעם רייך געווארן, און זאגט דארט אין די גמרא, ווער ס'האט עסק עם הנשים סוף וועט אראפשניידן שלעכט. שוין, דעטס איט. יעצט. איז הער איך זאגן, כ'האב מיך נאכגעפרעגט, אז ס'איז געווען גרויס אינשורענס, דעס איז נאט א פראבלעם, ווייל כ'זעה מ'האט ארויסגעראטעוועט אלע ספרי תורות, אלע תפילינ'ס, ס'איז אזוי די טיפיקעל וועי אזוי ווי מ'בויעט בנינים מיט מוסדות. יעצט די חברה דעי אין לאנדאן, איז דא דארט איינער, דער רייז רוז ריז, ער איז געווען דער וואס האט איבערגעגעבן די נייעס, דער חזר איז נאך אלץ פון די יושבים ראשונה במלכות. איז בקיצור איז דארטן דא איינער פון לאנדאן. עריע קאוד פאר פאר סעווען ניין עיט ניין פאר וואן טו אָו פאר וואן און שרייבט אריין דא אז מען זאל מיך זעהן שטיל צו מאכן. פוט אוט מעסעדזש טו שאט הים אפ, איך וויל דיר עפעס זאגן, די טעג וואס מען האט אנגעשאט אפ דאס איז געשטארבן, כ'האב ענק געזאגט, איך זאג אייביג אז. ווען איינער שלאגט דיך זאלסטו טארגעטן עקזעקטלי דעם קעפטן, אמעריקע טוט אויך אזוי, זיי גייען אריין אין אנדערע לענדער, זיי הרג'נען אויס די טאפ מענטשן, מען צאלט יעצט גרויס געלט שטילערהייט אז מען זאל דעם נארט קאריען חברה'מאן אראפברענגען, אונז גיימיר זיך נישט צוריקשלאגן, דו האסט מיך געשלאגן איך האב דיך געשלאגן, בעלזער רב האט ריעל עסטעיט. ער האט א הויז, ער איז אן איש ציבורי, מען קען אים אויך טרעפן, און נישט וואס איך סטראשעג איך גיי אים נישט טרעפן, איך האב נישט געטראפן אין סאטמאר אויך נישט קיינעם וואס כ'האב זיי אלע געקענט טרעפן כאטשיג זיי האבן מיך גערודפ'ט, באט איך וויל דיר זאגן די בעלזער שייגעץ שטיק האט אפגעפגר'ט אין בעלז, היטלער האט עס ברוך השם ליידער אומגעברענגט, מיינטס נישט עטס זענטס די גרעסטע און עטס זענטס די שטערקסטע. דאונט טינק דעט עטס קענטס יעדן אינטערברענגען, סאקמער קאקמער האט אויך אזוי געמיינט, דערווייל ווער האט וועם אינטערגעברענגט? אלע די רבנים זיצן יעצט און אקערן מיט די נאז, מען האט ארויסגעגעבן אלע זייערע שאנדע, און אפילו דעם בעלזער רב'ס שאנדע קומט ארויס, ער האט צוגעלאזט אלע חזירים און ער האט געוויסט, יעצט זאגן מיר אינגעלייט אז זיי האבן אים געזאגט הי נאו אלל אבאוט איט באט הי קודנט קעיר לעס, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, משה טויבין האט עטס צובראכן די פיס, יא? ער איז געווען א חסיד פונעם מאכניווקער, און מאכניווקער האט געזאגט ניין טו גארנישט צוריק, פארקערט האט ער אמאל געמוזט, עס איז געווען פאר ראש השנה, האט דער מאכניווקער רבי געזאגט פאר ר' משה טויבין ער קען נישט דאווענען פארן עמוד ווייל ער האט שונאים די בעלזער און ער איז זיי נישט מוחל, האט ער זיי געמוזט אלע מוחל זיין, אפילו זיי זענען אים נישט געקומען בעטן, סאו הערט אויף, בעלז הערט אויף מיט די משוגענע זאכן, עטס זענטס גארנישט, עטס זענטס פון די קלענסטע גענגסטערס אין אמעריקע, סאיז דא דא גענגסטערס וואס האבן הונדערט טויזענט מעמבערס, צוויי הונדערט טויזענט מעמבערס, פינעף הונדערט טויזענט מעמבערס, לאזטס אפ מיט די אלע מעשות, עטס זענטס גארנישט, און עטס עטס קיינמאל נישט זיין גארנישט, ווייל על חרבך תחיה איז נאר געזאגט געווארן פאר עשו הרשע, סאו לאזטס אפ מיט די מעשות, ער קומט זאגן איך זאל מיך שטיל מאכן, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וועל שנעלער שטילער מאכן דעם בעלזער רב ווי עטס עטס מיך שטילער מאכן, איך האב אויף אים גענוג גארבידזש, גענוג און נאך. עניוועי, גיי איך דא אין בני ברק און איך זעה ווי סרול דער בהמה האט צובראכן דעם בית מדרש, אין א געוויסן וועג האב איך הנאה, סרול העדס אפ טו יו, שטייט אז די מעשה מיט ר' שיע'ן מיטן תנור עכנאי האט ער געזאגט כותלי בית המדרש יוכיחו, די ווענט פון בית המדרש וועלן זאגן עדות אז איך בין גערעכט. קיצער האט מען אים געזאגט תורה לא בשמים היא די הייליגע ספרים זאגן כותלי בית המדרש יוכיחו די ווענט פון בית מדרש זאגן מוסר א מענטש האט געלערנט אין א ישיבה אפאר יאר און ס'איז אויסגעוואקסן פון אים א לייט איז אלעס גוט און טאמער חלילה נישט זאגט אים די וואנט מוסר ביסט דאך דא געזעסן פארוואס האסטו נישט קונה געווען עפעס ביסט פונקט אזוי געווען ענטייטלט קונה צו זיין ווי אנדערע שוין געווען ח ו ווען מיר אנקומען אויף יענעם עולם וועלן אנקומען די ווענט און זיי וועלן זאגן מוסר הא הא הא הא הא. קען מיר אונז זאגן רבונו של עולם ווי די ווענט האט דאך עס צובראכן? מיט זייער אסאך יארן צוריק ווען מ'האט געבויעט ווילימסבורג און מ'האט אראפגעווארפן די אלע דזשאנקי הייזער און מ'האט געבויעט די גרויסע אפארטמענט בילדינגס די פראדזשעקטס בקיצור און די גוים האבן די קליינע שפענדעלעך די קלענערע האלץ וואס איז זייער אויסגעטריקנט ברענט דאך דאס גוט און שטאטס מ'זאל דאס דארפן טראגן אין די סאניטעישן האבן די גוים דאס אנגעצינדן דארטן און ס'זאל זיך אויסברענען, רבי לייבעלע גליק קומט און נעמט זיך טאנצן דארטן, פרעגט מען אים רבי לייבעלע וואס טאנצט איר דא? האט ער געזאגט, ס'דא א פסוק אין חבקוק עס שטייט אזוי כי אבן מקיר תזעק וכפיס, מעץ יעננה. און וואס דאס מיינט איז זאגט אונז די גמרא אין מסכת חגיגה דף ט"ז עמוד א' א מענטש וועט פרעגן ווער העט עדות זאגן אויף יענע וועלט אז כ'האב געזינדיגט, איז זאגט ער דער פסוק זאלסט וויסן דיינע ווענט אויף דעם וואס דו האסט געצאלט אזויפיל געלדער צו קויפן און בויען א הויז און דארטן איז דא האלץ און שטיינער, די גייען קומען צום יום הדין און עדות זאגן. יעצט קומט אויס לויט דעם אז מען פארברענט די האלץ פון די הייזער ווי מען האט געוואוינט איז עס זייער גוט, פארוואס? ווייל ברוך השם ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל קומען זאגן עדות, אבער דאס נאר סארקעסטיקלי, דאס איז אלץ א רוחניות'דיגע זאך אז דאס בלייבט, יעדע עבירה בלייבט אינעם הויז אריינגעקריצט אויף אייביג, וועגן דעם האט זיך ר' לייבעלע געפרייט. די זעלבע האב איך אויך געהאט די זעלבע שמחה ברוך השם אבי סרול האט צונומען דעם בילדינג אוה וואה מען וועט נישט געדענקען אלע בחור'ישע עבירות וואס דארט האט מען אפגעטון און אלע ביטול תורות וואס מען האט ווען געדארפט לערנען און מען האט נישט געלערנט. איך האלט אז לפי זה וואלט מען געדארפט צו צונעמען די מקווה'ס אויך. גראדע אין וויזשניץ האט מען צוגענומען די מקווה. אה, ס'איז נאר א דזשאוק, דער אייבערשטער דארף נישט האבן דעם מוסר, און ווען דער אייבערשטער וויל וועלן די ווענט קומען זאגן. עניוועי, סרול האסט געמאכט א גוטן דזשאב, אלע דיינע שייגעץ שטיק ווערן יעצט אפגעווישט. כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך וועגן די באבובע פרשה, כ'האב געוויסט אז באבוב וועט נישט צוריקשלאגן, כ'בין זייער זייער העפי אז באבוב האט נישט צוריקגעטון גארנישט, כ'וויל ענק עפעס פארציילן, ס'איז געווען א צייט ווען איינער האט. אנגעשריבן מיט גראפיטי אויף לייטש'ס קבר. דער עולם האט דעמאלטס געשמועסט אז מענדל האט דעיס געטוהן ווייל ער האט געוואלט ווייזן ר' מאטעל איז געקומען דעמאלטס מיט אפאר הונדערט חסידים און ר' מאטעל האט דאך מקרב געווען סרולן האט ער געוואלט ווייזן וואס וויזשניצער חסידים זענען. בקיצור רב וואזנער איז געווען פארמישט אין דעם ווייל מען דארף דאך איבערבעטן מעשה בוידעם האט ר' מאטעלע געזאגט אזוי הער מיך אויס מיין א מענטש האט עס נישט געטוהן שוין מען האט דאך נישט געגלייבט און סוף איז מען געוואויר געווארן אז ס'האט געהאט צוטוהן מיט מענדעלע און ער האט גענומען עפעס א וויכטיג און אמת איז נישט וויכטיג, האט זיך אנגערופן דעמאלטס רב וואזנער, וואויל איז א מנהיג וואס ער האט אזוי דעם עולם אין די האנט אז ער האט געקענט זאגן א בלענק סטעיטמענט מיינס, א מענטש האט עס נישט געטון, אבער ניין ער איז אן ערנסטער מענטש, ווייסן די חסידים דער רבי איז ערנסט, ס'איז נגע נגעו, ער וועט דיך נאך ארויסווארפן פאר אזא זאך, כ'האב געוויסט אז די סוף גייט זיין אז באבוב גייט נישט צוריק טון אפילו ווען מען באצאלט זיי נישט דעם שאדן. פארוואס? ווייל וואויל איז אזא חסידות וואס זיי האבן אזא חשוב'ן רב ווי דער היינטיגער באבוב'ער רב און זיין טאטע. זיין טאטע איז געווען אזא צדיק, ער האט קיינעם נישט געבאדערט, סאטמאר רב האט אים ליב געהאט, כאטשיג ער איז געגאנגען צום כותל, ער האט געזאגט כ'האב איין ידיד און מען וויל אים קאליע מאכן, יוסל אשכנזי האט אנגעארבעט, וועגן דעם איז ער אוועק אין אהרן הכהן'ס יארצייט, אהרן הכהן דער איינציגער יארצייט אין די גאנצע תורה הקדושה וואס שטייט א פונקטליכער דאטום, ווייל ער איז געווען אוהב שלום ורודף שלום, דעמאלטס איז דער טאג. וואס איז א געדענק צייכן אז מען דארף זיין אוהב שלום ורודף שלום? איך געדענק ווען דער באבובער רב רבי שלוימע'ל איז אמאל געקומען אויף ווילימסבורג און די סאטמארע מטורפים האבן אנגעהויבן צו רודף'ן, מ'האט אים געשטויסן און אלעס, עד כדי כך, ס'האט מיר דערציילט א באבובער איד, אז איינער האט געהאלטן אין איין שטויסן דעם באבובער רב, בום! בום! אז זיי האבן דאך געמיינט אז סאמהאו עה עה איז מען נישט קלאר אין סאטמאר רב'ס שיטה, קומט אים קודם מיתה. און באבובער רב האט זיך אזוי איידל אויסגעדרייט צו יענעם און האט אים געזאגט. דו ווייסט בחור טייערע, יעדע שטויס טוט מיר וויי, דו ווייסט עס? די בחור איז ממש קאלט געווארן, הי פראוז, ער האט געמיינט ער גייט זיך אויסדרייען, נאופ שייגעץ, אים צוריק שרייען שייגעץ שיטה קדושה די גאנצע ניין יארדס, האט אים געזאגט איידל עס טוט מיר וויי וואס ווילסטו, האט יענער אויפגעהערט, און דאס איז געווען באבובער רב, ברוך השם אבי מ'האלט דארט. יעצט איך בין יעצט דא אין בני ברק אינדרויסן, אריינגיין אין בילדינג וויל איך נישט ווייל זיי מיינען אפשר איך בין א וויזשניצער, איך בין געקומען ווייטער געבן מכות, האב איך מורא זיי גייען מיר געבן מכות ווייל זיי קענען דאך מיך נישט, שטיי איך דא אינדרויסן איך קוק צו און איך הייב אן צו טראכטן פארוואס האט דער אייבישטער געברענגט היטלער, ווייל מען האט זיך אליין געשלאגן צווישן זיך, האט דער אייבישטער געזאגט מוטב שיכנס החץ. ב און דער אייבישטער האט גענומען דעם בלעים פאר די אלע זעקס מיליאן ווייל ער קען דאס פארנעמען, אונז קען מען דאס נישט ווען פארנעמען, די גוים וואלטן געשריגן ווי שמוציג די אידן זענען, ס'איז א שאנדע, ס'איז אין אלע צייטונגען, ס'איז יעדער קוקט דא ווען מען גייט דא דורך, ס'איז אנבעליוועבל, נאך א זאך, ווען עס טוט עס אן אלטער רב, א מען שלאגט זיך, מען נעמט. זיך אויף אן אלטן רב, א מעשה, א געשעפט, א יונגער ראצער, א שייגעץ, ער האט דעם ברודער געוואלט באגראבן, ער האט געוואלט צוכאפן די וויזשניצער רביסטעווע, א לאו-לייף, ער איז לייטשו'ס זון, לייטשו איז געווען נעבעך, כ'וויל נישט זאגן ווייטער, עניוועי, ס'איז א שאנדע, כדי בזיון וקצף. נאך געוואלט צולייגן אז כ'בין געווען יעצט אין בני ברק, כ'בין געגאנגען אינדרויסן פון בית מדרש, כ'האב געווארט פאר לאנטש, איך האב נישט אריינוואקן אין א פרעמדן שול, און ס'איז ארויסגעקומען אפאר עלטערע בחורים האב איך זיי געזאגט קינדערלעך עטס מוזטס אדער גיין פאר טערעפי אדער מוזט עטס אהער ברענגען א סייקאלעדזשיסט און א סייקייעטריסט עס זאל געבן טערעפי דא, מ'וועט נישט זאגן עטס זענטס משוגע ווייל ס'איז א נארמאלע זאך א מענטש גייט דורך א טראמא דארף ער האבן העלפ און כ'האב זיי זייער שטארק געבעטן כ'האב נישט געוואלט אריינמישן מיינע סעקשועל אביוז זאכן מיט זאכן די פיזיקל אביוז איז פונקט אזא גרויסע סכנה ווי סעקשועל אביוז אבער כ'האב זיי געזאגט טוטס מיר א טובה אדער גייט מען צו שלום בניך צו אנדערע פלעצער און מען קריגט העלפ פאר די בחורים וואס זענען טרעמעטייזד אדער ברענגט מען אהער דעם דאקטער שוין האב איך זיי געזאגט איך האב זיי געזאגט ווער וואס זיי זאלן טוהן און די רעסט איז אפ טו יו. ס'איז דא א בלעטל וואס קומט ארויס פון בעלז ס'הייסט הידברות ס'איז א אינטערנעט און ס'איז אויפן טעלעוויזשען ס'איז אזא טשענעל וואס זיי זאגן דארטן זאכן.

בעצם איך נעם נישט קיין אחריות צו ס'איז אמת צו נישט, נעם נאר אחריות אז אין הידברות שטייט אזוי. קען זיין ס'איז פעיק נוז, קען זיין ס'איז טראמפ, פעיק נוז, עיפריל פולס דעי, אבער איך זאג ענק נאך וואס כ'האב געהערט. יעצט רבנים קאלן מיך אפ און זיי זאגן קוק וויפיל קעיסעס קומט ארויס, נו איך מיין און וואס טוסטו אויף? בין איך מסביר די אלע רבנים אזוי, דעם טעם וואס ס'קומט ארויס קעיסעס איז נאר וועגן דעם ווייל מען טוט אין דעם, ס'איז דא א דין אין שולחן ערוך, איך געדענק נישט אנפאנג יורה דעה ערגעץ אין די צדיק'ס איז דא א דין אז טאמער ס'איז אסאך איסורים וואס איז געווארן נבלע אין א טאפ איז אפילו ווען ס'פולט איז עס נאר פולט פון אנפאנג די איסורים ס'בלייבט נאך מער, קומט אויס אז ווען מ'הייבט אן צו זויבער מאכן דעמאלטס הייבט אן ארויס צו קומען אלע טרייפות וואס דארט איז דא. די זעלבע דא אויכעט, אמאל האט עס געשען אז קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, היינט איז עס געווארן אזא מעמד ומצב וואס יעדער שרייט און יעדער איז מוחה און יעדער איז צובראכן דערפון און יעדער טרייט צוצוהעלפן, און ממילא וואס געשעהט איז ביז ס'העט ארויסגיין דער גאנצער איסור פון די אלע יארן וואס האט זיך איינגעזאמלט ביז דעמאלטס וועט מען נאך נישט האבן קיין קלין קאמיוניטי. יעצט איז אזוי, היינט האט מען איינגעזעצט איינעם אין פתח תקוה און. ער איז א רב און א מלמד, ער הייסט חיים אור שלמי, ער וואוינט אין בני ברק, און ער האט געטון אסאך משכב זכור מיט עבירות מיט קינדער, ער איז א רב און ער איז אויכעט א מורה, א לערער, א טיטשער, אין א בית ספר אין א סקול אין אלעד, רבי מענדעלע משוגענער האט זיינע מוסדות, און ער האט צוויי קליינע קינדער. פון די סקול האט ער נעבעך אומגליקליך געמאכט. וואס איז געווען איז אז ער פלעגט הייסן די קינדער זאלן אריינגיין צום סגן מנהל אין אפיס, און דארט האט ער געטוען אלעס. יו סי, דעס איז אלסא א ווערי דעליקעט פוינט. ס'האט מיר געזאגט איינער אז דוד ראזענבערג האט א שוואגער וואס ער פלעגט פאר יעדן טוהן וואס מען טאר נישט, האט מיר געזאגט איינער איז געקומען און האט געקוקט דו ביסט גייסט שלינגען אין וואלד ביינאכט דו ביסט נישט גוט ביסט נישט וואויל, דאס איז דער וואלנער, די יונגל געפאלן אן אימת מות, וויבאלד ער האט געזעהן אין וואלד אז ער מיינט נישט אים צו שלאגן ער כאפט אים נאר אן דעם פופיק האט ער זיך געלאזט, האט זיך געלאזט אריינשטופן.

איז דא נאך א גאנצע פרשה אז ער האט גענומען א בחור און האט אים געוואלט אריין לייגן צווישן די פיס, נאכדעם האט ער גענומען דעם זעלבן בחור, זיך ארויף געזעצט אויף זיין בעט, נאכדעם האט ער גענומען א קישן און ער האט געוואלט טאטשן דעם יונגל און דער יונגל האט זיך נישט געלאזט, איז געווארן אביסל ווי מ'זאגט ארדענונג, מ'האט אים אויפגעפיקט און איינגעזעצט. יעצט, ס'האט געדוירט איבער א יאר די גאווערמענט זאל צאמשטעלן א קעיס, און ס'איז דא דער רב שיינבערגער, עטס געדענקטס דעם? ער איז געווען אין צפת, איז ער געווען א גאנצער ראש ישיבה, עזרא שיינבערג, בקיצור, ס'האלט דארטן אז מ'האלט שוין ביי צוועלף פרויען וואס זענען געקומען צו אים ער זאל זיי העלפן, און למעשה האט מען אים איינגעזעצט, און די ישיבה ווי ער איז געווען ראש ישיבה, וואס הייסט קהילת אורות האר"י עקלען זיך פון דעם רב, זיי האבן אלע זיינע פיקטשערס אוועק געווארפן און אזוי ווייטער. יעצט איך וויל דער עולם זאל אויסהערן ווי דער קאסאנער עזות פנים זאגט אז ווען סאטמאר רב האט געשריבן דעם ויואל משה האט ער אויך נישט געבעטן קיין הסכמות פון ארץ ישראל'דיגע רבנים איז פארוואס איז דאס אנדערש? הערט אויס דעם שייגעץ.

יעדער רב, יעדער רבי טאר נישט שרייבן זיין דעת תורה, קענסטו זיי שרייבן, שרייבסט וויאזוי דו האסט עס מברר געווען, דא איז אבער אנדערש, דא גייסטו טשעפענען מיט די רעגירונג מיט שקר, אזוי ווי סאטמאר האט אלע יארן געטון, זיי האבן מיין חרם אויך געמאכט פול מיט שקר, ס'מער נבלות, סא היינט איז דאס די פראנט ראנער פון עניני קדושה און צו וואטשן קינדער, דאס איז געווען סאקמער, דער קלויזענבורגער איז א גלח, דער בעלזער איז אויסגעוועפט, דער טשעבינער איז אן אפיקורס, אזוי האט עטס געפירט אלע יארן, דאס איז געווען ענקער סיסטעם, און די זעלבע טוט מען יעצט אויכעט, מען נעמט אלע ארץ ישראל'דיגע רבנים, מען שטעלט זיי אין א מורא'דיגן פארגעלעגנהייט, ווייל סוף כל סוף ווייסט די גאווערמענט אז זיי טוען נישט נעמען מיט כפייה, מען האט אנגערייצט דעם פרעזידענט פון אמעריקע אויף ביבי נתניהו, און ביבי זאגט אים. קום אריבער עסטו זעהן אז ס'איז נישט אמת, און דאס איז דער חילוק צווישן סאטמאר רב שרייבן א ספר ויואל משה און צווישן זאלי קאהן גיין מאכן א מרידה באומות און פארשעמען כלל ישראל מיט לגיונות. און איך וויל וויסן נאך א זאך, שטייט אין חומש א ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אויף דעם איז נישט דא קיין מחלוקת, דער אייבערשטער האט עס געזאגט, משה רבינו האט עס געשריבן מפי הגבורה און אלעס ווי דער רמב"ן זאגט געזאגט מיטן מויל אויך, איך וויל עפעס זאגן. דער קאסענער חזר פון מיינע סעקאנד אדער דער טוירד קעיס וואס כ'האב געהאט מיט אַכט ניין יאר צוריק איז געקומען א בחור אז ער האט אים אריינגענומען ווייל ער האט אינדערהיים האט ער עפעס זיך נישט געקענט פארטראגן ער האט אים אריינגענומען און ער איז געווען זיין סעקס סלעיוו און איך האב אים געוואלט איינזעצן איך בין געווען גרייט נעמען דעם קאסענער חזר איינצוזעצן דעמאלטס האט ער נאך נישט געהאט קיין ווייסע זאקן איך בין אים געווען גרייט איינצוזעצן ביז ער האט געכאפט דאס יונגל און האט אים געזאגט אזוי קוק הער דו ביסט זעכצן יאר אלט וועסט מיך איינזעצן וואס עסטו האבן דערפון איך וועל דיר געבן סקולינג זאלסט קענען גיין אין קאלעדזש, איך וועל דיך מאכן פאר א מענטש. און דער בחור איז איינגעגאנגען. די מינוט ווען דער בחור גייט איין מיט א קרומעם דיעל בין איך שוין נישט אינוואלווד מער. ביסט איינגעגאנגען ביסט איינגעגאנגען איטס יור טאף לאק. איז במילא האב איך שוין מיט די גאנצע זאך גארנישט. האב איך עס איבערגעלאזט. אבער איך ווייס ווער דער בחור איז געווען. און איך ווייס די גאנצע פרשה. ער האט קלאר גע'טענה'ט אז דער קאסענער האט אים געשטופט אין די מחילה אריין. איז קאסענער'ס פיפיק איז אריינגעגאנגען אין דעם בחור'ס מחילה, דאס איז קלאר, אונז האבן אים געהאלטן אין איינזעצן, ער האט זיך געקומען בעטן ביי מיר, האב איך אים געזאגט ביי מיר נישט דא קיין רחמנות, האט ער איינגערעדט דאס יונגעל העט אים געבן קאלעדזש, און טאקע אנגעהויבן לכתחילה אים צו געבן, איך געדענק עס, שפעטער האב איך נישט מיטגעהאלטן ביקאוז איי דאנט קעיר, יו וואנט טו סעל יורסעלף? סעל יורסעלף, וואלסט עניוועי געקענט האבן דאס געלט, וואלסט אים געסוט צו. איז איך וויל פרעגן, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה האט מען אויך האט משה רבינו געדארפט פרעגן די חזירים צו מען זאל עס אריינשרייבן צו נישט? העי, לאמיך דיר זאגן עפעס, איף איטס גאנא גאו פאר גייט ארויסקומען אסאך זאכן, ווייל איך האב נישט קיין פראבלעם צו זאגן דעם בחור'ס נאמען אויך נישט, איך האב נישט קיין פראבלעם, ס'וועט זיין פשוט א ווייטאג פאר דעם בחור, אבער די וואס האבן מיטגעהאלטן ווייסן. יעצט, איינער האט מיר נישט געגלייבט ווען כ'האב עס אים פארציילט. האט ער אמאל געטראפן ערגעץ ווי ער איז געווען צוויי סאקמערע בחורים באמס? שטיקלעך באמס, נישט אינגאנצן, האט ער געכאפט מיט זיי א שמועס, האבן זיי אים געפרעגט צו ער קען קאסענער רבי'ן, פרעגט ער זיי צו וואס למאי נפקא מינה, צו וואס איז דאס א חילוק צו כ'קען יא קאסענער רבי'ן צו נישט, האבן זיי דערציילט אז ס'דרייט זיך דא א בחור, און דער בחור זאגט אז דער קאסענער רבי האט אים געשטופט אין די מחילה. פרעגט ער ווער האט ענק פארציילט די מעשה, ענפערן זיי דער בחור אליינס האט אונז פארציילט, און ער הייסט אזוי און אזוי, כ'האב געזאגט דעם נאמען, דער זעלבער נאמען וואס ער איז איינגעשטאנען ביי אים, דער זעלבער בחור וואס האט עס אונז אויך פארציילט. יעצט האט ער אנגעטון ווייסע זאקן, דעם זעלבן קאליר ווי די זרע וואס ער האט ארויסגעשלעפט פון די בחורים, און יעצט האט ער א פראבלעם אז סאקמער רבי האט אויך געמאכט א ויואל משה און האט קיינעם נישט געפרעגט. סאטמאר רבי האט קיינעם נישט געשטערט מיט זיין ויואל משה, ווער ס'וויל האט עס געקויפט און ווער ס'וויל נישט האט עס נישט געקויפט, ווער ס'וויל האט געקוקט דערין ווער ס'וויל נישט האט נישט געקוקט דערין, אבער דא איז אן אנדערע מעשה, דו רייצט אויף א פרעמיער פון א לאנד, דו רייצט אויף די סאלדאטן פון לאנד, דו רייצט אויף די אלע מענטשן זיי זיצן אין כנסת פונעם לאנד און דו דארפסט האבן פון זיי כסדר טובות. סאו דו טוסט אלעס וואס דו ווילסט יענעם אויסשטעכן די אויגן און דו האסט געהאלטן אז דאס וועט בלייבן שטיל, אזוי ווי מען האט אלץ פארקויפט אונז לגיונות אויף יעדן רב און אויף יעדן רעבן, און במילא וועט'ס זיין גוט. למעשה האט עטס געכאפט אבער יעצט א גוטן פליק ווייל עטס זענטס געווארן אזוי אנרילייעבל, ווי אזוי זאגט טראמפ, פעיק ניוז, מען ווייסט סאטמאר איז איין שטיק בלאפעריי, נאך א מזל אז רבי אהרן איז נישט מיטגעגאנגען מיט ענק, ווייל ווען ער גייט מיט וואלט דער גאנצער ויואל משה מיטן רבי'ן מיט זיין גאנץ סאראוואניע אראפגעגאנגען דאון טאון. אזוי זעהט מען אה ס'איז דא משוגעים איבעראל איז דא משוגעים די פלג ירושלמי'ס זענען אויך משוגעים ס'איז דא משוגעים איבעראל. און נאכדעם פרעגט דיך רבי אהרן גוט ווער איז געווען דער וואס האט ענק דאס פארקויפט האט ער געזאגט דריי מענטשן האבן פארקויפט דעם באלאני איין מענטש איז דער באקאנטער עמרם טייטלבוים. עמרם טייטלבוים א געפערליכער גנב דעמטס ווען מען האט געגראבן דארטן די טויטע אין גאלווענאוויטש איך ווייס דארטן פונקטליך איז ער געקומען און האט פארפירט אז מען טאר נישט בקיצור ענדליך מען האט געפרעגט וואס ווילסטו זאגט ער איך וויל האבן פֿינף און זיבעציק טויזענט דאלער פאר יעדע דירה האט מען זיך אויסגעלאכט האט משה שטערנבוך געזאגט אויב אזוי איז עס מותר לכתחילה דער שייגעץ איז ס'איז דא אויף אים אזויפיל מעשות וואס ער האט שוין געטוהן אויף דעם שייגעץ גייט מען בויען גאנץ כלל ישראל'ס ווי מען זאגט טראסט. אונזער גאנצע טראסט באשטייט אויף דעם שייגעץ, אונז זעמער היינט אויסגעשפילט. ווען סאטמאר זאגט עפעס איז עס א דזשאוק, ווען א איד זאגט עפעס היינט איז עס א דזשאוק. נאכדעם האט מען גענומען דעם צווייטן, יצחק שטערן, דער וואס דאווענט אין קליימער, דער איז א גנב, ער האט אפגע'גנב'עט אין בני ברק און אין ירושלים, און ער האט אפגע'גנב'עט אין לאנדן, און ער איז אנגעקומען אויף אמעריקע, א וועלטס באוויסטער גנב וואס יעדער רעדט פון אים. דעמאלטס ווען ער האט מיך ארויסגעווארפן האט מיר איינער געזאגט, ס'זאל דיך נישט ארן, דער מענטש איז א לאו לייף, זיך נאר משתלט געווען ווייל דער סיגוט רב האט געדארפט עפעס א טובה פון זיין טאטן, האב איך געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם צו ער איז יא א גנב צו נישט, איך גיי גיין מיין וועג און איך האב זיי אין דר'ערד, איך גיי איינמאל פאר אלעמאל ווייזן סאקמער קאקמער דעטס אלל, מ'וועט זיך נישט דערשרעקן פון זיי, ווער זענען בעל הבתים אויף כלל ישראל? און נאכדעם איז דא דער אהרן וואזנער, ער איז געווען אין אלעד און ער האט געוואלט איבערנעמען זיין ברודער'ס פלאץ און אונז זאגן ער איז אן עם הארץ מדאורייתא, ער קען נישט קיין מראות, ער קען גארנישט. האט מען אים געגעבן די וועג, איז ער געווארן א קנאי, און נאכדעם האט זיי רבי אהרן זייער גוט געזאגט, ס'איז דא, ער פרעגט זיי דעם ראש ישיבות דארטן, זאג מיר, וויפיל בחורים אזוי זענען דא אין ארץ ישראל אין די ישיבות? זאגן זיי, זיי ווייסן נישט, פרעגט ער אים, וויאזוי גייסטו אין א מלחמה וואס דו ווייסט נישט? זאגט ער, רבי אהרן, איך וועל דיר יא ווייזן, דו האסט א ביכל, איין און פֿערציק טויזנט בחורים איז דא וואס מען האט געגעבן א דיחוי, דאס הייסט אז מען צווינגט מענטשן צו גיין אין מיליטער, ער האט געמאכט פון סעפירא. און נאכדעם וועל איך ענק פארציילן א מעשה, איך האב עס שוין געזאגט אמאל אויפן האטליין. ס'איז דא דארטן איינער דער ראש ישיבה, ער הייסט ר' אהרן שעכטער. דער ר' אהרן שעכטער האט געהאט שקצים וואס זיי האבן אים אריינגעברענגט אז ער זאל זיין ראש ישיבה. ער איז ראש ישיבה אין חיים ברלין. ס'איז געווען א ראש ישיבה געהייסן ר' שלמה קארלבאך, נישט דער זינגער, א תלמיד חכם געווען. און ער, אים איז עס זיך געקומען ווייל ער איז געווען עלטער פון אים און א גרעסערע תלמיד חכם. ער האט דאך אבער געהאט שלעגער. דער ר' אהרן שעכטער איז געגאנגען און דער ר' אהרן שעכטער האט ארויסגעפושט שלמה קארלבאך און שלמה קארלבאך געגאנגען צו ר' משה פיינשטיין האט אים געשיקט א הזמנה צו דין תורה אזוי ווי איר זענט געגאנגען אזוי איז ער געגאנגען דאס איז דאך גענגסטערס דאס איז היינט די וואס האבן זיך משתלט געווען אויף כלל ישראל זענען גענגסטערס און אונז דארף מען ליידן פון זיי איך האלט מען דארף אריינשרייבן א גרויסן פעידזש אין ניו יארק טיימס אזוי ווי מען פלעגט זאגן ציונים מען מוז אריינשרייבן צוואנציג טויזענט דאלער א פול פעידזש, מען דארף אריינשרייבן אז ס'איז דא משוגעים צווישן אונז אויכעט אזוי ווי די דזשי אייס ביי די אראבער און אונז האמיר מיט זיי גארנישט און דעמאלטס וועלן די גוים אנהייבן צו זעהן אז ס'איז דא נארמאלע מענטשן ביי אונז אויכעט ווייל פונקט ווי ביי אונז איז געווען אז יעדער אראבער איז א משוגענער ביז זיי זענען ארויסגעקומען מיטן אמת אז זיי האבן דזשי אייס וואס מען קען נישט מיט זיי קאנטראלן און מ'איז אונטערגעווארפן אונטער זיי פונקט אזוי דארף מען אונז אויך טוהן. דיס גארבידזש העז טו סטאפ, זיי קענען נישט רעדן אין נאמען פון כלל ישראל. יעצט כ'האב נאך א פראגע, וואס טוט דארטן דער ראב פויגל? א ראב פויגל איז דאך א טמא'נע פויגל. דער וואכטפויגל איז א שייגעץ ארער המן, אונז האמיר אים געזאגט אז ס'איז דא דער קאוקאו, ער איז מכשיל קינדער, און מען האט אים שוין געהאט איינגעזעצט, מען האט, ער האט זיך ארויסגעדרייט, בקיצור די סוף איז געווען אז דער שייגעץ איז ארויסגעפארן אין קאנטרי און האט אים געגעבן אן עליה אין בית מדרש יעדער זאל זען. סאו אונז וועלן שיבער צו דעי לאו-לייף רבנים? די זענען נישט אונזער קאפ אף טי? איי דאנט אנדערסטענד דיס האול טינג. איך פארשטיי בכלל נישט ווי קומט דארטן אריין א רבי'ן? דאס איז אלץ אגודיסטישע רבנים, קאטלער זיצט דארטן, קאטלער טראגט ארויף אין צבא, איך בין דא די גאנצע צייט, חדשים, איך פאר און איך קום, כ'האב געטראפן אין עירפארט, פאריגס מאל מיר געקומען דא פאר פסח, כ'האב געטראפן א טראנספארט פון די קינדער פון פראנקרייך, פון רצפת, צרפת, און איך האב זיי געפרעגט נו ווי גייט עטס דא, זאגן זיי גראד אין מיליטער, זיי רעדן דיר איין זיי גייען לערנען, ס'איז געווען דא א שייגעץ א רשע וואס ער האט פארקויפט די אלע קינדער, נעבעך די באוויסטע פרשה פון די תימן'ער קינדער, און ער איז געווען א חבר הכנסת ביי די אגודה, ער האט געהייסן מנחם פאר. וש. ער האט געאונט דעם מלון המרכז, און אלע רבנים אלע שיינע אידן זענען דארט איינגעשטאנען, און זיי האבן נישט געוואוסט אז דאס איז נעבעך בלוט פון די קינדערלעך, זיי האבן נישט געוואוסט נעבעך. ימח שמו וזכרו, און ס'איז ארויסגעקומען דא אז ער האט געהאט א שותף אין אמעריקע, דאס איז געווען דער באקאנטער וואס ער האט געהאלטן. און מתים אין פרידזשידער און געטון כל דבר אסור. ער האט געהייסן בערנארד בערגמאן, ער האט געהאט זיין אפיס אויף פיפטי סעווענט סטריט אין מאנהעטן, און איך האב אים אמאל געטראפן אין די גאס און ס'האט אים געציטערט הענט און פיס, פרעג איך וואס ציטערט איר אזוי, זאגט ער עס געב איך נסעתי למקום, מ'האט מיך חושד געווען, א בלאפער געווען אונז האבן דען נישט געוואוסט, היינט קומט דאך ארויס דער אמת. און ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז ער איז געווען דער שותף צו פארקויפן די קינדער אויף אמעריקע, איר פארשטייט? און ער האט גענומען דעמאלטס פֿינף טויזנט דאלער א קאפ פאר א קינד, אין אדער ווארדס יעדע קינד איז ווערט געווען פֿינף טויזנט דאלער, און מ'האט זיי פארקויפט פאר גוים, און ס'איז נישט געבליבן קיין זכר אז זיי זענען אפילו אידן. איך האב א פעטער. וואס ער לעבט שוין נישט, ער געהייסן פעטער נחום מאשקאוויטש, ער געהאט די קענדי סטאר אין ווילימסבורג, זיי זענען אריינגעגאנגען מיט צוויי קינדער, זענען געווען זייער נישט געזונט און זענען אריין אין האספיטעל, נעקסטן טאג האבן זיי געזאגט ס'איז געשטארבן מ'האט זיי פארקויפט אויף חוץ לארץ, און זי האט געזאגט אז ער איז געשטארבן נו ווי איז עס דאס קינד לאמיך אים באגראבן, זאגן זיי ער געהאט אזא אינפעקשעס דיזיז מ'האט אים שוין באגראבן, ס'איז דא א ספעשל גרעיוויארד. מיט פערציג יאר שפעטער איז ארויסגעקומען אז ס'איז דא די צוויי קינדער אין מאנטריאל זענען ביידע קריסטן, קריסטיאנע גוים, חתונה געהאט מיט קריסטשן, און מ'האט עס געזאגט פארן פעטער האט דער פעטער געזאגט איך וויל גארנישט האבן דערמיט צו טון איך האב עס נישט געטון איך בין נישט שולדיג פאר דעם און אז ער איז געווארן א גוי און ער האט קינדער גוים ווייל זי איז די ווייב זיינע איז א גויטע האט ער זיך נישט געוואלט מער אפילו מ'זאל זיך אריינלייגן דערין. און ער איז אויך געווען א שוואגער מיטן גרויסן צדיק מיטן הייליגן ספינקער רבין דער וואס האט עולה געווען אויף די עלטער אויף ארץ ישראל מען האט אויף אים געזאגט ער האט געהאט נורסינג האומס און ער האט געהאלטן די טויטע אין פריזער כדי ער זאל קאלעקטן אויף זיי די סאושעל סעקיוריטי יעצט האט מען א נייע שותפות מלכיאל קאטלער און זאליקא און ר' דוד פיינשטיין, זיי ברענגען ארויף ראצוואסישע קינדער, די גאווערמענט צאלט פאר דעם געלט מען זאל ארויף ברענגען עולים חדשים, ווייל זיי ברויכן דא מענטשן, און ס'איז ממש א שרעק, און דאס טוט מען על טהרת הקודש, שפעטער ווען זיי וועלן זיך טרעפן אין מיליטער זיי וועלן ווערן אלע גוים, און נאכדעם וועט מען זאגן אה יא כ'האב נישט געוואוסט, שקצים, ווי קומט עטס ענק צו מישן אין אזאלכע זאכן, סא די זיצן מיט זאליקאן אינאיינעם, מיט דעם פארדרייען א קאפ. ס'איז אלץ אגודיסטישע רבנים, רבנים וואס זיי גלייבן אין די מדינה און זיי האלטן פון די מדינה און זיי זאגן אז מען דארף זיך מוסר נפש זיין איך זע נישט מלכיאל זאל שיקן זיינע קינדער צו די אייניקלעך אין מיליטער דארטן אבער אויף יענעמס קינדער איז גוט אז מען זאל זיך מוסר נפש זיין. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, ס'איז א שאנד אז דאס איז געשען ביי אונז אין כלל ישראל. יעצט דער איד דער קאסינער פרעגט א מורא'דיגע קשיא, ווער האט געגעבן דעם סאטמאר רב א רשות צו שרייבן זיינע דברי תורה? יעצט איך פארשטיי נישט, די סאטמאר רב האט אזוי געהאלטן האט ער אזוי געשריבן, דו גייסט און דו נעמסט אין ארץ ישראל און דו מישט דיך אריין דארטן אין א פערסענעל זאך וואס די רבנים ווייסן אז ס'איז שקר, זיי פילן אויכעט די היט היינט, מ'זאגט אז זיי זענען משוגע און צודרייט. סאו דו פארשטייסט נישט קיין חילוק ווען איינער שרייבט זיינע חידושי תורה צו וואס ער האט מברר געווען, צו ווען דו גייסט אריין צו יענעם מיט כח און דו טוסט אים אומברענגען, הא משל למה הדבר דומה, מען איז אריין געגאנגען צו די אידן אין שטוב, צו די רבנים, מען האט זיי אנגעצינדן זייער הויז, מען האט זיי צוגע'גנב'עט אלעס וואס זיי האבן, און מען איז ארויס געגאנגען, און יענער איז געבליבן נעבעך בעירום ובחוסר כל. ס'איז נישט דו ביסט אריינגעקומען צו יענעם אין שטוב און דו האסט אים געזאגט איך האלט אז די מזוזה איז צו קרום מען דארף עס מער גראד מאכן, דו האסט גענומען דו האסט אים אריינגעווארפן צו די אלע לינקע צייטונגען און צו די אלע לינקע וואס זיי האלטן נישט פון אונזער גאנצן דרך און זיי האלטן נישט חלילה פון די גאנצע תורה און פון די ישיבות און זיי זעען ס'איז איין שטיק בלאף די גאנצע זאך. איך פארשטיי נישט, דער קאסאנער האט געהאט א ישיבה און ער פארשטייט נישט א חילוק אז א מענטש שרייבט זיין מיינונג צו א מענטש גייט אימפלעמענט מיט כח אויף יענעם ארויפצוצווינגען זיינע זאכן? אנבעליוועבל! יעצט דער פון בארא פארק הייסט מאיר יהוסף, יוסף איז געווען נישט גענוג ס'מוז הייסן יהוסף, קען ער בעסער שטופ מיט קינדער, עניוועי, נאכדעם איז דא דער אנדערע פון פארשעי אין מאנסי ער הייסט חיים לייב. און נאכדעם איז דא נאך א ברודער וואס ער איז געווען דער וואס האט זיך געשטעלט לעבן סקווער מיט זיין בית מדרש ער הייסט נפתלי הערש יעצט ס'איז דא נאך א ברודער אויכעט אבער ס'איז נישט וויכטיג איך וויל נאר זאגן נפתלי הערש פון דיר האלט איך איך האלט אז דו ביסט זייער א קלוגער מענטש ווייסט פארוואס? איך וועל דיר זאגן פארוואס ווייל דו טענה'סט אזוי די סקווערע איז דאך איין שטיק זנות ספאט וואס מ'הרג'ט קינדער מ'שטופט אין קינדער היינט שוין אביסל בעסער אבער ס'איז דאך געווען דאס ארגסטע יונגלעך מיידלעך ס'איז געווען א גרויל. האסט דיר געמאכט א חשבון פארוואס זאל נאר דער סקווערער נהנה זיין? האסט דיך געשטעלט אויף זיין בארדער, דו ווילסט אויך נהנה זיין. איט ראנס אין יור פעמילי. ווערי גוד. האסט געמאכט א קלעווער מאוו. איך מיין דאס אבער נאר סארקעסטיקלי. פארוואס? ווייל ס'איז דא א פסוק לשם שבו ואחלמה. איז בקיצור, ס'איז געווען אמאל וועגן א שידוך, מ'האט געפרעגט א גדול צו מ'זאל זיך משדך זיין מיט איינעם, מ'האט געזאגט ער האט א ברודער א חזר, האט ער געזאגט לשם שבו ואחלמה, לשם שבו. ואח למה, וואס האסטו מיטן ברודער? סאו איך וויל נישט אריינלייגן יעדן אין די זעלבע סמעלטינג פאט, ווייל איך געב אסאך דרך ארץ פאר דיין טאטן אויכעט, דיין טאטע האט זיך געשלאגן פאר די פלייש און ער האט נישט געקוקט אויף קיינעם און ער האט באצאלט א ביטערע פרייז, מ'האט אים גע'רודפ'ט, באט הי סעד וואט הי העד טו סעי, און אפשר דאס איז וועגן דעם ווייל ער איז געווען א בראנקס בוי, א בראנקס בוי האט מען אויסגעלערנט סטרעיט פארווערד, נישט קיין אלטאזיאטישע מארמאראשע כמר הדרכים. און איך פארשטיי נישט פארוואס אים קומט זיך נישט קיין חרם אזוי ווי דער בעלזער איד, איך פארזעה נישט דעם חילוק. נאר דעמאלטס זענט עטס געווען ברוגז מיט בעלז ווייל עטס האט געזען אז ער נעמט איין די וועלט, האטס עטס אים געוואלט אונטערברענגען. און דעם קאסינער נעמט נישט איין די וועלט גארנישט, איז במילא טוט עטס עס נישט. אדער קען זיין ס'האט ענק שוין אויסגעלערנט אז ס'איז נישט געלונגען נישט ביים בעלזער און נישט ביי נחום ראזענבערג, האט עס ענק אויסגעלערנט עטס זענטס גארנישט, און נאכדעם האט עטס געזען אז דער עולם האט אנגעהויבן צו כאפן וואס גענוי די גזילות דא. טוט זיך, און ממילא דער עולם איז נישט אזוי עקסיידעט אבאוט די גאנצע מאוומענט, דער עולם דאונט קעיר ענימאר. דאס גאנצע קנאות פון ארץ ישראל איז ליגנט, שקר, בלאף פון דעם ערשטן טאג אן. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש, אפילו ס'איז נישט ראש חודש, אבער די אלע טעג דארפן דאך ווערן יעצט איבערגעדרייט צו לששון ושמחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף מיט משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.